א גוטן ערב שבת קודש פרשת ויחי, אזוי ווי עס איז שוין שפעט די צייט און כ'מוז שוין ארויף לייגן דעם צווייטן שיעור, ס'אבער דא אן עמורדזשענסי וואס איז יעצט אריין געקומען און כ'מוז רעדן דערפון, אבער איך קען נישט ווייל ווען נישט וועט דער שיעור נישט ארויף גיין אן טיים, איך בין געקומען יעצט פון זייער א שווערע לאנגע ווייטע נסיעה, אזוי ווי איך בין א חיוב צו דאווענען אויכעט האב איך געמאכט מיין וועג אהיים מיט די קאר אזוי איך זאל איבעראל טרעפן מניינים און איך זאל קענען דאווענען פארן עמוד אדער על כל פנים זאגן קדיש, איז בין איך אנגעקומען יעצט. זייער שפעט ביינאכט, איז לייג איך ארויף דעם שיעור, אבער איך וויל רעדן פון א וויכטיגע זאך, אז אין מאנסי, די פייער דעפארטמענט זאגט אז פינף און זיבעציק פראצענט פון אלע אידישע רעליגיעזע שולעס, מיידל סקולס, און חדרים, און ישיבות, זענען נישט סעיף. און דער עולם לאכט זיך אויס. דער קעפטן האט מסביר געווען פארן טעלעוויזשן אז אונטער יעדן געזעץ וואס ס'איז דא ליגט אפאר טויטע מענטשן, דאס טייטש די געזעצן זענען געמאכט ווייל מ'האט זיך אויסגעלערנט פון די מיסטעיקס פון מענטשן וואס זענען געהארגעט געווארן ביים פייער, און ער זאגט אז די ישיבות טוען בכלל נישט קאאפערירן. יעצט וועל איך ענק זאגן וואס די וועי איי טינק עבאוט איט. טאמער דיין קינד וועט געהארגעט ווערן און ס'באדערט דיך נישט, דאן באדערט עס דאך דעם ראש ישיבה זיכער נישט, ווייל קודם שפארט ער זיך איין געלט ביי נישט פארעכטן די אלע ווייעלעישנס. יעצט נאר די שאלה איז ווען דיין קינד וועט חלילה געהארגעט ווערן וואס גייסטו דעמאלטס טוהן? דעמאלטס גייט דאך ס'דיר מורא'דיג וויי טוהן. יעצט דער גראבער פערד דער אנגעפרעסענער פיפל דער בעלזער האט נישט געלאזט אז מ'זאל קומען און מ'זאל מאכן א קעיס פון דעם בחור וואס האט זיך נעבעך געהארגעט ווייל מ'ווייסט אז א בעלזער מנהל האט מיט אים געטשעפעט. די מאנסי'ער פרשה. דאס איז די האכהייזער פרשה. וואס וועסטו דעמאלטס טון אז חיים שיע וועט דיר אויך זאגן זאלסט נישט גיין צו די באאמטע ווייל טאמער נישט וועט מען ארויסווארפן דיין קינד, נישט דער, דער איז דאך שוין געשטארבן, דער וועט שוין גיין אין בית החיים, מען רעדט די אנדערע וואס דו האסט נאך, סאו ליסן, בי סמארט, לאז דיך נישט פון די ראש ישיבות אז ס'איז דא ווייעלעישאנס, יעדער זאל גיין אויף א סטרייק און זאגן איך לאז נישט מיינע קינדער גיין אין אזא סקול, יעצט איך האף אז אנפאנג די אנדערע וואך וועל איך מאכן אן עמורדזשענסי וועגן דעם און מסביר זיין דעם עולם ווי ווייט מען האט נישט קיין געפיל פאר א אידיש קינד. כ'האב געוואלט רעדן זייער א וויכטיגע זאך, כ'האב שוין זייער אסאך מאל גערעדט דערפון, אבער איך זעה מ'דארף נאך רעדן און נאך רעדן. כ'האב ענק שוין מסביר געווען זייער אסאך מאל, א פרוי אז זי ביטרעיט האר האסבענד, זי טשיט אויף איר מאן, איז אויסער דעם וואס טאמער זי איז אן אשת איש, איז איינע פון די גרעסטע עבירות וואס ס'איז דא, די גמרא זאגט אז אזא מענטש קען קיינמאל נישט תשובה טון, בפרט נאך ווייל ער האט צוגענומען א פרוי פון איר מאן, און אויסער דעם איז דא נאך א זאך וואס דאס איז אן עטיקעל קאוד, עס איז נישט אזוי ווייט, עס האט נישט צו טון דווקא מיט די תורה, עס איז עטיקס, עטיקס מיינט עס קומט א מענטש, עס ער האלט דיך אויס בדרך כבוד, ער געט דיר פרנסה, ער געט דיר עונה, ער געט דיר אלעס וואס א מענטש ברויך, און נאכדעם גייסטו איהם בעטרעען און אויסשפילן אזוי ביטערליך? יעצט, אין די גוי'אישע בוקס שטייט קלאר אז ווען א פרוי וואס איז נאר אפילו אין לאוו מיט א מענטש, זי האט נאך נישט ווי מ'זאגט חתונה געהאט מיט'ן גארנישט, זי גייט נאר אויס מיט'ן, אויפ'ן חשבון אז אפשר וועט מען זיך געפעלן. און ס'איז דא אסאך מעשיות וואס ווייס איך, מ'טרייט אויס סאמבאדי עלס אלסא, יו בעטרעי יור לאווער, נישט דיין האסבענד, זאגן זיי אז זיי גייען אריין אין אזא מין קריזיס און אזא מין שאק אז זיי קענען זיך נישט מוחל. איי, וואס האט ער דען געטוהן ראנג, ער איז א גוי, זי איז א גויטע, אבער די פעקט אלאון אז דו גייסט סטעדי מיט איינעם, אדער דו זאגסט יענעם איים אינטערעסטעד, און נאכדעם ביטרעיסטו אים, איט מעיקס יו פיל דעט יו לוזינג יור סעלף ריספעקט, יור לוזינג יור סעלף. יעצט, איך האב שוין לאנג געזאגט אז מען דארף דאס לערנען אין אלע סקולס, די מרת מאשקאוויטש, די רעבעצן, דעם וויזשניצער רבינ'ס טאכטער, דערט עס נישט לערנען, פארוואס? וועגן צניעות? אבער יעצט אז מ'האט געכאפט דעם יונגערמאן זלמן פאללאק, הייבט אן דער עולם צו זעהן אז מ'האט נישט געלערנט, און נישט נאר דאס, איך הער זאגן אז מ'האט זיך געזוכט, ער איז אנטלאפן, זי איז אנטלאפן, כ'וויל פרעגן א אידישע טאכטער, אויב דיין מאן האט דיך בעטרעיט, מיט דיר געטון וואס מ'טאר נישט, פארוואס גייט איר נאך אנטלויפן מיט אים אינאיינעם?

סא עניוועי, למעשה איז דעם לעסען האב איך שוין אסאך מאל געלערנט און איך וויל מען זאל עס יעצט אויך לערנען, טו ביטרעי א האסבענד, אבער אפילו א באלעבאס, לאמיר זאגן דו ארבעטסט פאר א באלעבאס און ער צאלט דיר איך ווייס מינימום וועידזש, אבער דערווייל האסטו עפעס צו עסן פון אים, ביסטו מחיוב אזויפיל מכיר טובה צו זיין אז זאלסט נישט ארויסגעבן די קאנעקשאנס פאר א קאמפעטיטער, ס'איז נישט מער ווי א נארמאלע זאך, אונז זעמער געווען אין מצרים, מ'האט געהארגעט די קינדער, מ'האט זיי אריינגעבויט אין די וואנט, מ'איז געזעסן פיר דורות, מען איז געזעסן צוויי הונדערט און צען יאר מיט די ווארסט אוו לעיבאר, ס'איז ממש נישט צום גלייבן וואס מ'האט דארטן געטוהן מיט אונז, פון דעסוועגן דאך זאגט דער פסוק לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, זאלסט נישט פארמיסן קיין מצרי ווייל דו האסט געוואוינט ביי אים. זאלסט עס אלץ געדענקען, איז למעשה דארט איז געווארן כלל ישראל כלל ישראל, נאכדעם האט מען מקבל געווען די תורה וואס דאס האט געמאכט א טשענדזש אין די גאנצע וועלט אויף אייביג איז די זעלבע אויכעט, דו נעמסט א מענטש ער פארדינט ער גייט ארבעטן ער טוט וואס ער קען ער ברענגט דיר פרנסה און ער ברענגט דיר ליבשאפט ער ברענגט דיר קינדער און ער האלט אויס די קינדער און ער נעמט זיך אונטער א מישן ס'איז זייער שווער צו האבען קינדער באט ער טוט עס נאכדעם גייסטו און דו טשיטסט אונטער זיין רוקן אפילו נישט צו ליגן אין בעט מיט א מענטש. מענטש, אפילו נאר צו מאכן ליב אויף די ארבעט און געבן זיך א טאפ מיט א כאפ און זאגן ביסט אזוי שיין, זיס, וואטעווער די סטארי מעי בי, איטס קאלד ביטרעיאינג א פערסאן דעט העז טראסט אין יו. יעצט דעמאלטס ווען כ'האב אנגעהויבן צו רעדן דערפון מיט דריי יאר פיר יאר צוריק האט יעדער גע'טענה'ט מניוול און חזר, איך מיין יא איך קען דאך שוין די אלע זאכן קען מיר אונז שוין, אונז קען מיר שוין מניוול מען קען שוין חזר מען קען שוין די אלע זאכן אונז ווייס מיר אונז האמיר ארויס קלאר די גאנצע סאטמארער שיטה דער איינציגער וואס האט עס נישט ארויס קלאר איז עטס. שטעל דיר פאר, דא יצחק יוחנן, הייסט שוין די בעסטע פון וויזשניצער רעבינ'ס קינדער, הייסט שוין די בעסטע, איז ער געגאנגען צום כותל, איי ער איז ארויף אין ווילימסבורג, ער לאכט פון אים, אבער ווען עטץ האטס געברויכט זיין שווער אז ער זאל אונטערשרייבן קעגן מיר וואס ער איז אראפגעגאנגען ווי א פול, ווי א לאו לייף, אה, דעמאלטס האט עטץ אים גענוצט, היינט זעהט עטץ ער איז נישט ענקער פרענד, עניוועי. איך וויל יעצט רעדן נאכאמאל פון דעם סאבדזשעקט אז מען קען קיינעם נישט טראסטן, אפילו א רב, מען קען נישט טראסטן קיינעם. יעצט לאמיר גיין צו שטאט. די עדה החרדית איז זייער א בארימטע ארגאניזעישאן פון הכשרים, קודם כל מען קען זיי אויך נישט טראסטן, און ס'איז דא יעצט גרויסע רבנים פון די רבנות וואס זיי טענה'ן אז זיי מוזן האבן מענטשן זאלן גיין א גאנצן טאג אין די סטארס, ווייל מען כאפט אז יעדער קויפט פון אן אנדער מארקעט. פלייש קומט פון אן אנדער מארקעט, אלעס קומט פון אן אנדער מארקעט, זיי זאגן מיליאנען דאלער איז דא פארמישט, באט נישט צו דעם וויל איך צוקומען. ס'איז דא איינער אין ירושלים וואס ער הייסט דוד אייזנשטיין, ער איז א מוח נפלא, א תלמיד חכם, א גאון, א פוסק, און למעשה ער איז איינגעשטעלט ביי די עדה אויף צו פסק'ענען שאלות, און אויכעט ער הייסט דער קינג פון עירוב'ן, ער קען דאס בעסטע, ער פארט ארום איבעראל, ס'איז מורא'דיג. יעצט, דער דוד אייזענשטיין איז א מענטש וואס די לעצטע צוואנציג יאהר האט ער געטוהן כל דבר אסור מיט זיין ווייב, ער האט איר געהייסן זי זאל מיט אים טוהן וואס מען טאר נישט, ווען מען טאר נישט, און נאך מער, ער האט איר געצווינגען אז זי זאל האבן צו טוהן מיט זיינע פרענד, ער האט אהיים געברענגט פרעמדע מענער, און ווען זי האט נישט געוואלט עפעס טוהן, האט ער געזאגט זאלסט געדענקען איך וועל דיר צוברעכן די ביינער, און איך ווארן דיך. קיינער טאר נישט וויסן. קיצור, ער איז פֿינף און פֿערציק יאר אלט, אין די צייטונגען שטייט נישט זיין נאמען אבער אונז ווייס מען פונקטליך דעם נאמען, און קען זיין היינט שטייט שוין יא, און זי טענה'ט אז די לעצטע צוואַנציק יאר פירט ער זיך אויף צו איר זייער זייער מיאוס, און זי האט געמוזט טון זאכן וואס זי האט נישט געוואלט. ער פלעגט איר פראסקען, ער פלעגט איר שלעפן אויף די פלאר טאמער זי האט נישט געוואלט טון וואס ער האט געהייסן, און ער פלעגט איר זאגן נאך איין ווארט אז דו רעדסט כאפסטו א פראסק אין פיסק. אדער כ'וועל דיר צוברעכן די ביינער. קיצער ער האט געהאט נאך משוגענע זאכן וואס ער האט איר אלס געהאלטן אין איין הייסן אז זי זאל טוהן, כ'וויל דאס נישט זאגן ווייל דאס גייט שוין אריין, ס'ווערט שוין ממש ניבול פה אויפן העכסטן גראד, ס'איז ביטער דער מצב. איינמאל האט געהאלטן אויף אזא מצב אז די פרוי איז געווען שוואנגער און ער האט איר אנגעמאקלט, אזוי ווי עס דארף צו זיין. א שכנה איז געקומען און זי האט געהערט די קולות האט זי געשריגן וואטש אויף דיין פרוי זי איז דאך אין אנדערע אומשטענדן. נאכדעם האט ער געוואוינט כדרכו שלא כדרכו ער האט געטון וואס מען טאר נישט דער סוף איז געווען אז זי האט פארלוירן דאס קינד קען זיין זי האט געמאכט זי זאל עס פארלירן כ'מיין מען קען היינט אלעס טון באט זי האט נישט געוואלט מער האבן מיט אים קיין קינדער למעשה ער האט פינף קינדער מיט איר און ער שלאגט און מאקלט אין די קינדער אז ס'איז ממש א שרעק ווען ס'כאפט אים אן דאס משוגעת געשטעלט. נעמט ער זיין זון אויפן אייווער און ער שטעכט אים מיט א נאדל. יעצט, מ'האט אים אויך געכאפט אז ער גייט ארום מיט אנדערע פרויען. נישט נאר ער ברענגט אריין מענער אין זיין שטוב, נאר ער גייט נאך ארום מיט אנדערע פרויען. ער פלעגט צווינגען זיין ווייב אז ווען ער איז געגאנגען מיט אנדערע פרויען זאל זי אויך קומען און זי זאל אויך, ווי מ'זאגט, מיטהאלטן מיט די פארטי. און טאמער זי האט נישט געוואלט האט ער איר געזאגט, וועל איך דיר נאך געבן ווען איך קום אהיים. ער רופט דעם פרוי מיעסע ווערטער, ער רופט זי די זבל, די גארביטש, און דו ווייסט איך האב דיך פיינט, איך האף דו זאלסט היינט אדער מארגן פייגערן. איינמאל איז געווען שפעט אינמיטן די נאכט האט ער זי אנגעמאקלט און זי איז געווען, זעט אויס, נישט אנגעטון בכלל, ווייל קען זיין דעמאלטס האט ער געוואוינט מיט איר אויכעט, האט ער איר ארויסגעווארפן פון שטוב ממש נאקעט, דארט האט זי נעבעך געווארט א האלבע שעה, זי האט מורא געהאט צו זאגן א ווארט די שכנים זאלן נישט זען.

און ער האט געזאגט זיין פרוי זי זאל האבן מיט דעם גאסט זאל זי האבן סעקס. יעצט וועט איינער פרעגן צו וואס דארף איך דאס אזוי פונקטליך זאגן? וועל איך ענק ענטפערן, איך הער דאס א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט, און ס'דא פרויען וואס זענען ממש פריזנערס ביי זייער אייגענע מענער, און אפילו מ'זענען נישט ריין צווינגען זיי זאלן טון וואס מ'טאר נישט, איז במילא וויל איך ענק אויסלערנען קינדערלעך אז דו טוסט וואס מ'טאר נישט,

איך האב שוין גערעדט מיט אסאך פרויען, די מענער האבן זיך געברענגט זייערע חברים און זיי האבן געצווינגען די פרויען זאלן טון וואס מען טאר נישט, אמאל פלעגט עס זיין ווען איך פלעג רעדן דערפון מען איז געפארן אין האטעלס און יעדער האט מסכים געווען, אבער ס'קומט א פוינט ווי די משוגעים די מענער זיי קענען זיך נישט גענוג זאט עסן און זיי ווייסן שוין נישט וואס צו טון, שוין. דאס איז אבער נאר א חלק פון די זאך. דער אנדערע חלק פון די זאך איז ער איז איינער פון די חשובסטע מורה הוראות אין די עדה החרדית און ער איז פון די גרעסטע מומחים אין דעם ענין פון מאכן עירוב און ממילא איז עס דער גרעסטער חילול השם וואס האט געסטרייקט אין ירושלים און די עדה האט שוין געהאט זיי האבן געהאט א רב וואס איז געווען א געוואלדיגער חזיר ער האט געטאטשט פרויען און און און ער האט געמאכט משכב זכר אין אלע מקוואות. דער פריעריגער תולדות אהרן רבי האט אים ארויסגעווארפן. על כל פנים. דער מצב איז געווארן שרעקליך, מען קען קיין רב נישט טראסטן, מען קען קיינעם נישט טראסטן. יעצט, למעשה, די עדה שעמט זיך דאך מורא'דיג מיט אים, ער איז גראדע אן אייניקל פון יאסעלע שיינבערגער, דער וואס האט געגאנגען יארן לאנג נאך געלט פאר די עדה, סאו די עדה שעמט זיך דאך דא מורא'דיג, און ער איז אויכעט אין די משפחה פון דעם. פון דעם גאנצן קנאקער ביי די זאקא, ס'איז נישט קיין חילוק, אבער דאס לערנט אונז זייער אסאך און אונז דארף מען זיך לערנען, א פרוי איז נישט פראפערטי פונעם מאן צו טון לכל צרכו, נאו וועי, עספעשעלי ווען ס'איז מנוגד צו די הלכה. יעצט די עדה שעמט זיך דאך מורא'דיג, זיי שעמען זיך דאך מיט דעם, עס האט געקלאפט אין ארץ ישראל ווי א באמבע. איך, אויסער דעם וואס ס'טוט מיר וויי, וויל איך דיך פון יעדע זאך זיך ארויסלערנען פאר די פיוטשער, אז איינע פון די זאכן איז, די פרויען דארפן זיין ביי זיך שטארק, און די צווייטע זאך איז, אז מען זאל וויסן אז מען קען קיינעם נישט טראסטן, ער קען זיין א תיקון חצות איד, ער קען אפרעכטן חצות יעדע נאכט און אלעס, אבער ווען ס'שטעלט זיך אים די תאווה, קענסטו עס אים נישט מבטל זיין. יעצט, ס'דא אסאך מאהל ווען די עדה טרייט יענעם צו פארענטפערן, אדער אזוי ווי ס'איז געווען מיט די טרייפענע פלייש און דוד שווימער האט געזאגט אז ס'איז טרייפע, האבן זיי אים ארויסגעווארפן, זיי האבן נישט צוגעלאזט צום ירושלימ'ער רב, דאס איז איין וועג. ס'דא נאך א וועג אויכעט וויאזוי מ'טוט. וויאזוי טוט מען? איך'ל ענק זאגן. די עדה החרדית האט ארויסגעגעבן א בריוו ט ו כסלו תש ע א, דא יעצט האלט מען שוין תש ע ו, דו רעדסט דא פון אסאך יארן צוריק, האט זיך שוין אנגעהויבן די אלע זאכן וואס מ'האט צוזאמגערעדט אויפן, ענד ביי די וועי ער איז אויכעט פון די מחבלים, ער איז פון די וואס זיי גייען פאר אידישקייט מיט די גאנצע מיט די האול ניין יארדס. עניוועי, האבן זיי ארויסגעשטעלט א בריוו היות ונתפרסם בטעות ובשגגה בעיתון דער בלאט בשבוע האחרון ידיעה שהרב ר' דוד אייזנשטאט הינו משגיח ראשי בכשרות ועירובין של העדה החרידית אזוי ווי ס'איז געשטאנען אין בלאט אז דוד אייזנשטיין איז פון די גרעסטע משגיחים די הויפט משגיח פון די עדה החרידית אין ירושלים ונתן אישור והשגחה על עירוב בלאס אנדזשעלעס. און האט געגעבן א השגחה אויף די עירוב אין לאס אנדזשעלעס, זאגן זיי אזוי, מבלי להכניס לכשרות העירוב בעיר זאת, אונז גיימיר יעצט נישט אריין אינעם כשרות פון די שטאט, אבער אשר אינם מענינינו איז נישט אונזערע ביזנעס, והדברים נתונים בכל מקום ביד המרא דאתרא, איבעראל פירט עס די מרא דאתרא, אבער הננו להודיע כי הנל לא היה מעולם משגיח בוועד,

האט געשריבן, בתקוה שהדברים האלה לא ישנו, מ'האפט ס'וועט זיך נישט איבער'חזר'ן למען לא נבוש ולא נכלם ולא יצא מכשול מתחת ידינו. אונטערגעשריבן הנהלת העדה החרדית פה עיר הקודש ירושלים. יעצט, למעשה איז דא פיקטשערס ווי ער האלט אין איין גיין פאר די עדה צו מאכן און באקוקן די עירוב'ן. סאו דאס איז היינט די סיסטעם. מ'קען זאגן א ליגנט, מ'לאכט פון יעדן. איז ער נישט ביי אונז? איז ער יא ביי אונז? יעצט דער דוד אייזנשטיין, מ'האט אים איינגעשפארט.

א פעלטשונג מיט איר מאן, טאמער טוט עס אבער בהסכמה איז נישט דא קיין שום פראבלעם אין דעם, און נאך מער, ער איז דאך א תלמיד חכם אויך, נוצט ער א פסק וואס הרב וואזנער האט גענוצט יארן צוריק, די פרשה דעמאלטס פון וויזשניץ, עטס געדענקט ס'איז געווען א וויזשניצער אינגערמאן וואס איז ארום געלאפן צו יעדע כלה דעם נעקסטן אינדערפרי און ער האט געזאגט איך וויל דיר עפעס אויסלערנען וועגן די בתולים דאס האט מען דיר נישט געקענט זאגן אלס מיידל, בקיצור און האט אזוי נעבעך אפגעהארגעט זייער אסאך פרוי. איז למעשה, הרב וואזנער האט זיך דאך געזעהן אין א גרויסן בעיה ס'געהערט פֿינף און צוואַנציק דרייסיג פרויען און ווייל ס'איז געווען פרויען וואס זענען געווען אשת כהן האט ער גענוצט דעמאלטס אזא סברא איך האב ענק שוין געזאגט דעמאלטס האט מען געזאגט ער איז פוסק הדור האב איך ענק געזאגט ס'פעלט אים נאך אסאך צום פוסק הדור ווייל ער האט געמאכט מיט אפאר סברות גרויסע מיסטעיקס אויך דא איינער וואס ער האט מקדש געווען זיין טאכטער אלץ א קטנה ער געטענה'ט ס'קען נישט זיין א טאטע זאל טוען אזא זאך ליטל דאז הי נאו וואס מ'טוט אלץ פאר נקמה באט עניוועי. איז ביי די פרשה וואס איז געווען דעמאלטס אין וויזשניץ האט ער געטענה'ט אז די גאנצע פראבלעם איז דאך נאר ווייל ס'איז מעלה מעל, איז דא איז נישט געווען קיין מעלה מעל, פארוואס? ווייל סוף כל סוף האט מען איינגערעדט די פרוי און זי האט געמיינט זי טוט גוט, און ער האט מתיר געווען אז זיי מעגן ווייטער וואוינען מיט זייערע מענער, אין אמת'ן ס'איז שוין דא תשובות אויף דעם פון פריעריגע, כ'האב שוין נאכגעזאגט אז ס'איז געווען עפעס א איד האט איינגערעדט פאר א פרוי אז ווען ער וועט וואוינען מיט איר וועט ער. ברענגען משיח'ן, בקיצור, און סוף ס'האט נישט געברענגט משיח'ן, איז ער געגאנגען פרעגן א רב א שאלה, און ס'איז דא געשריבן נאך אין די פריע גדולי אחרונים. על כל פנים, זיי זאגן אלע אז ס'הייסט נישט קיין אונס, ס'הייסט א מזיד, ווייל א פרוי דארף וויסן, און דאס האט מען געדארפט לערנען ווען אין סקול. קיינער קען דיר נישט פאררעכטן און צולייגן און אראפנעמען, נאר אנפארטשענעטלי די בהמות די פרומע האבן זיך געלאזט. ס'איז דא דארטן פֿינף און צוואַנציק דרייסיג פרויען וואס זענען אן אשת איש. איך הער זאגן אז מענדעלע פון בני ברק זיין טאכטער איז געווען דער וואס האט אים איינגעזעצט, זי האט עס געכאפט, אבער ס'איז דא א גירסא אז מ'האט מורא געהאט אז ס'האלט שוין נאך די בעילה געווען און מ'האט איר געשיקט אויף די שווייץ אויף אפאר חדשים ס'קען זיין זי איז געווען סתם בארירט דערפון. עניוועי, מיר זעמער אויף גרויסע צרות. דאס איז די באדעם ליין. יעצט, אזוי ווי מ'האט אים געכאפט.

הייבט ער אן צו זאגן ס'גאר מותר לכתחילה. יעצט, די פרוי האט געבעטן אז זי וויל א גט און זי וויל נישט מער וואוינען מיט אים, און ער איז אין תפיסה, שרייט ער אבער אז זי האט נישט געטון גארנישט ראנג, ממילא זי האט נישט געטון גארנישט ראנג דארף ער איר נישט געבן קיין גט. יעצט, מען דערציילט, ס'קומט פון בני ברק קומט א דערציילונג אז ס'דא אסאך תלמידי חכמים, אסאך ליטווישע, וואס זיי האלטן מיט מיט אים ווייל זיי קענען אויך באשטיין צו טון די אלע זנות, און ס'איז דא אפילו אזאלכע וואס הייסן תלמידי חכמים און בני תורה זענען געווארן אינפלוענסד פון אים, און ממילא רעד איך עס באריכות, זיי פארפירן דעם עולם, אפילו אויף א גוי'אישן שטאנדפונקט איז עס זייער א מיעסע זאך, כל שכן נאך אונז זעמיר אידן מאמינים, אונז האמיר מקבל געווען דעם עול תורה, זאל מען וויסן אז אפילו דער מאן איז מסכים און אפילו יעדער איז מסכים, איז דא איינער וואס איז נישט מסכים און דאס איז דער רבונו של עולם, און דו ווערסט אסור על בעלה, קענסט.

עס איז נישט קיין מערידזש. יעצט פונקט אזוי ווי ביי די פרשה דעמאלטס פון וויזשניץ זענען געבוירן געווארן אסאך ממזרים מיט א שוואכן היתר פון רב וואזנער, פונקט אזוי אז ס'וועט אנהייבן א נייע מאוומענט ביים היימישן עולם אז מ'מעג טון זנות טאמער די מאן איז מסכים, וועט זיין נאך אסאך ממזרים. ברוך השם כ'האב געהאט א זכי' אז כ'האב אפגעשטעלט אסאך פון די זאכן דעמאלטס ווען מ'פלעגט גיין שבתים שבתון'ס און מ'האט מחליף געווען אין שסיים, כ'האב אויפגעקלערט אז מ'טאר נישט, און ס'געווען דעמאלטס זעקס גיטין געווען, זעקס וואס איך ווייס, און נאכדעם קענט עטס זעהן ווי די רבנים האלטן. זלמן לייב פיליפ האט א ברודער וואס ער הייסט מנשה פיליפ א וועלטס בארימטער חזן און ער איז א רב. שלמה מיכאל מאיר האט די גרעסטע צדקה וואס אידן האבן, די עלטסטע צדקה, די הייליגסטע צדקה, דאס איז ר' מאיר בעל הנס.

למעשה האט ער פאבירט זי איבערצורעדן, זי האט נישט געוויסט אז דאס איז ער, און זי האט געזאגט זי האט יעצט איר צייט, זי קען נישט, האט ער געוויסט זי איז ריין, האט ער געזאגט הער אויס, דארפסט זאגן אלקא דמאיר ענני וועסטו געהאלפן ווערן, סא אונז נעמען די גרעסטע צדקה, און מען שטעלט אריין א חזר נפלא, שלמה מיכאל מאיר, וואס ער האט אפגע'חזר'ט בחורים האט אים ארויסגעווארפן אינמיטן זיין פאסט. און אונז רעד מיר זיך איין אז די צדקה דאס וועט מאכן עליית נשמות, און דאס וועט מאכן גוטס פאר כלל ישראל, ס'וועט נישט מאכן גארנישט נאר א חורבן, און דאס זאלט עטס אלץ געדענקען, עטס קענטס פאפן יעדן וועם עטס ווילטס, אבער דעם אייבערשטן קענט עטס נישט פאפן, ענד פוט דיס טרו יור מיינד. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. א פרוי ווייסט גראד צו א מאן טשיעט צו נישט, ווייל. זי זעהט די רילעישאנס, זי זעהט אלעס וויאזוי ער האט זיך אמאל געפירט וויאזוי ער פירט זיך היינט. עס איז דא א פרוי פון ראשון לציון, זי האט געזעהן איר מאן פארט אייביג גרויסע געשעפטן אויף חוץ לארץ, ער פארט און קומט. בקיצור איינמאל האט זי געקלערט, זעהט אויס זי האט אויסגעהערט מיין האטליין, איך האב אייביג געזאגט מען זאל קיינעם נישט טראסטן, האט זי געהערט אז מען טאר נישט טראסטן מענער, בקיצור זי איז געגאנגען זי האט באצאלט געלט פאר א פרייוועט אינוועסטיגעיטער און. למעשה, זי האט אים געכאפט, ער איז פערציג יאר אלט, ער פלעגט פארן אויף חוץ לארץ, ער האט געהאט דארטן יחסים מיט א פרעמדע פרוי, נאכדעם איז שוין געווארן אז ער איז שוין נישט געפארן אויף ביזנעס, נאר די נקבה האט אים נעבעך פארדרייט אזוי דעם קאפ, אז ער פלעגט שוין סתם פארן זי צו טרעפן און זינדיגן מיט איר, און. ס'איז אלעס ארויסגעקומען ווייל ס'נעמט דאך נישט לאנג. בקיצור ער פלעגט פארן אויף טשיינע און צום סוף האט מען געטראפן אז די פרוי מיט דעם ווי ער האט געשפילט ליבע פלעגט נאכפארן אין יענעם האטעל און למעשה וויל איך ענק זאגן רבותי, די ביזנעסלייט זאגן אז זיי פארן פאר ביזנעס, די אנדערע אינגעלייט זאגן אז זיי פארן פאר כ'ווייס צו אומאן צו ר' נחמן מיט א הער מיט א הין. ס'איז אלץ פול אף בעלאוני, דער'ס א סערטען פרעסענט וואס זיי פארן פאר ערנסטקייט, די איבריגע איז אלעס פאר זנות. בקיצור צו סאם אפ די נייעס האמער ברוך השם אויכעט ליידער די וואך אויך, א פרוי האט געשפרינגען, און א בחור האט געשפרינגען צום טויט, און די וואך איז נאכנישט פאריבער רבותי. יעצט לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין, ווייל די וועי איטס גאואינג נאו. יעצט האב איך געוואלט רעדן פון נאך א וויכטיגע זאך, דער עולם האלט מיך אין איין קאלן, די מצב איז שרעקליך, מען ווארפט ארויס קינדער, יעדער וויל האבן דעם טעלעפאן פון פעלגרעם, כ'וויל ענק עפעס זאגן, ווען איך געב ענק דעם טעלעפאן אין פעלגרעם קומט עטס אן אין ערגעץ, ווייל דא דא אזאלעכע דוב הייקינד'ס, אזאלעכע וועלטס גנבים, און נאך אזאלעכע, וואס זיי זענען דא צו זאגן ס'איז נישט אמת, פונקט ווי איך האב געזאגט ס'איז דא סעקשועל אביוז אין די קאמיוניטי האט יעדער געשריגן ס'איז נישט אמת, ס'איז ליגנט. ס'האט געדוירט יארן ביז ס'איז ארויסגעקומען. יעצט איך ארבעט מיט די גאווערמענט, זיי זיכער אז איך ארבעט. איך קען דיר נאר נישט געבן די נאמבער ווייל דעם וועם דו העסט אנקאלן א שמש וואס ער איז א פענסיל פושער, דער העט גארנישט טוהן. און נאכדעם העט עטס מיינען אז מ'טוט נישט. איך וויל ענק זאגן. עטס ווייסט וואס גייט פאר אין מאנסי? אהרן ווידער די גאנצע פרשה. איך זאג ענק קלאר אפן ווער ס'האט עס אנגעדרייט. דאס וואס עטס ווארפטס ארויס בחורים, דאס האט עס אנגעדרייט, טראסט מי, כ'בין נישט קיין ליגענער ענד איי דאונט ניד קרעדיט, פארקערט איך וויל נישט מ'זאל וויסן אז איך האב מיט דעם צוטוהן, ווייל די מינוט וואס איך, מ'ווייסט כ'האב מיט דעם צוטוהן, עס גייט קומען איציקל זארגער דער משוגענער, דער וואס ער זיצט פאר לאו רענט ער זאגט ער'ט מסר'ן דעם לענדלארד, דער משוגענער עט מיר נאך נאכשרייען מוסר, איך וויל ענק זאגן, זיי פירן זיך אויף זייער נישט ריכטיג, באט דער איז א סיסטעם וויאזוי מ'מוז דאס פייטן, און מ'פייט, זארגט ענק נישט. נישט, ס'עט קומען אויף דעם וואס מ'עט נישט קענען ארויסווארפן קיינעם. יעצט דאס וואס מ'האט מאנסי יעצט אומגעברענגט דאס איז איבעית אימא קרא איבעית אימא סברא. מ'קען זאגן ס'איז א פסוק אין חומש ווייל דער אייבישטער האט צוגעקוקט וויאזוי מ'טוט זיך ארומווארפן מיט אידישע קינדער, און מ'קען זאגן ס'איז א סברה ווייל מ'איז געגאנגען אזוינפיל פייטן אז מ'ווארפט ארויס קינדער, און אונז האמיר געפרעגט די גאווערמענט וואס טוט די אלע קהילות מיט די מיליאנען וואס מען געבט פאר שוואכע קינדער? איז געבליבן אז די רבנים לייגן עס אין פאקעט, למשל מאטעל איז ארויפגעקומען אויפן טיש, מאטעל איז מסתם פון די גרעסטע ריעל עסטעיט אונערס אין מאנסי, פונדעסטוועגן דאך ער איז מסתם די קלענסטע טעקס פעיער ווייל ער האט אלעס אויף זיין נאמען און ס'איז נאן פראפיט, יעצט. אז ס'איז דא צען מענטשן אין א שטאט און יעדער דארף געבן טויזנט דאלער איז צען טויזנט דאלער, אז דריי מענטשן דרייען זיך ארויס בלייבט נאך דריי טויזנט פאר די זיבן מענטשן. מיינט נישט אז מ'טוט נישט פאר ענק, איך זאג ענק מ'טוט טאג און נאכט און מ'וועט עס דורכברעכן. מ'האט דורכגעבראכן סעקשועל אביוז? יא, ברוך השם, מ'עט דאס אויכעט דורכברעכן, זארגטס ענק נישט. נישט. נאר עטס קענטס נאכנישט קאלן. ס'וועט קומען א צייט ווען יעדער וועט שוין נישט דארפן קאלן. ס'וועט קומען א צייט ווען זיי וועלן דיסמענטלען דעם גאנצן סקול דיסטריקט דארט. ס'איז געקומען א גנב אהרן ווידער האט געטון וואס ער האט געוואלט. ס'איז געקומען א דזשואיש דעוועלאפער שטערן דער האט איינגעזעצט דעם מעיאר. דער היינטיגער מעיאר איז א שווארצער און ער איז אין ספרינג וואלי. ער האט געשוואוירן ווילאנג ער זיצט אין דעם אפיס העט קיין אידישער קאנטראקטער נישט קענען בויען איין אינטש. אונז פארן מיר זייער גוט. מע מע לער מיר אויס דעם גוי, צו דער אמת איז אזוי, דער איד פארשטייט נישט, אונז זעמער אין גלות, דער אייבערשטער האט אונז געשיקט אין גלות, דעם גוי האט ער נישט געשיקט אין גלות, יעצט אונז וויל מיר אז דער גוי זאל גאר גיין אין גלות ביי אונז, איטס נעווער גאנע העפן, עטס עטס זען וויאזוי דער אייבערשטער נעמט אראפ יעדן מענטש וואס ער וויל אריין שטעלן דעם גוי אין גלות, זאלטס זייער גוט געדענקען, ס'איז א גוי'איש לאנד, אונז זעמער ביים גוי, און ער זאל געדענקען אז ער איז נישט אין גלות, יעצט קומט אן דער יענקל האראוויץ, דער קאסאנער פון פארשעי, די אלע שקצים, זיי גייען זיך שלאגן מיט די גויים, סרול האגער המצרי, ער האט פעסטגעשטעלט אז זיי דארפן נישט צאלן טעקס, ווייל זיי זענען די רויעל פעמילי, די העגערס, און יעדער זאל זיי אויסהאלטן. ס'קומט אן ענדע יעצט צו די אלע זאכן, ס'איז ס'עט זיין יעצט אזוי ביטער, ס'עט ארויפגיין שכר לימוד אויף פינף טויזנט דאלער א קינד א חודש, וואטש ענד סי, די גאווערמענט נעמט אלעס, צי ביקאוס אונז זעמער זיי מסביר איין זאך, אונז קעיר מיר נישט אז ס'רול האגער המצרי מיטן טאטן ווערן רייך ווי דאונט קעיר, וואט אווער קאנסערן איז ער געט נישט קיין עדיוקעישן פארן קינד, ווען ער איז אביסל שווער ווארפט מען אים ארויס, אויב ער ער איז נישט די בעסטער ווארפט מען אים ארויס, ענד עט די ענד אוו די דעי האסטו געשטעלט א קינד פון צען צוועלף דרייצן פערצן יאר יונגלעך און מיידלעך אין די סטריט אן אן עדיוקעישן, ענד דאס אלעס גייט. סטאפן. איטס גאנע סטאפ, וואטש ענד סי, זיצטס נאך געדולדיג זיי זאלן נאך ווארפן ארויס קינדער, אבער אונז שלאג מיר זיך אויף די אנדערע זייט, ווען מען דארף וואטשן וויאזוי מען שלאגט זיך, צו יעצט ווען ס'איז געווען די פרשה פון אהרן ווידער, איז געשטאנען אגודת ישראל מיט דוב הייקינד, קענטס ענק ביידע אהיימגיין, יו אר ווארטלעס. ביקאוז איינמאל אז אונז האמער אריין געשטעלט אין די גאווערמענט אונזער פראבלעם, קענט עטס קומען מיט אגודה, קענסט אפילו קומען מיט מזרחי, סאו רבותי זארגטס ענק נישט אונז טומער, דאס איז איבעית אימא סברה, יעצט איבעית אימא קרא וויל איך ענק זאגן, עטס ווייסט ווי דער אייבישטער ברוגז אויף מאנסי, עטס האטס אן השגה? שטעל דיר פאר, ס'דא צוויי טויבענפעלד ברידערס, איינער האט מודה געווען ער האט געטאטשט, ער האט פינף יאר פראבעישאן, דער אנדערער האט געלייקנט אז ער האט געטאטשט כאטשיג ס'איז געווען אין רפואה פארשריבן, אונז שלאגן מיר זיך נאך אויף דעם, זארגטס ענק נישט, איטס סטיל גאואינג גוד, איז ער געגאנגען אין די רפואה און ער האט און מ'האט עס נישט אריינגעלאזט אין קאורט. סאו איינער, קיין איינער זיצט נישט, איינער זיצט נישט ווייל ער האט מודה געווען ער איז א חזיר און דער אנדערער זיצט נישט ווייל ער האט נישט מודה געווען. שיע קליין האט אונז געזאגט, ליסן, ווען איך זעה די ערווה ווער איך פארלוירן אינגאנצן, ער דארף זיך דרייען אין מאנסי? ס'דא צוויי געלדמאן'ס, איינער איז א ראש ישיבה, איז א תופס ישיבה, און דער אנדערע איז דער קעכער. דער געלדמאן וואס איז דער תופס ישיבה האט מאנס געווען בחורים און ער האט עס איבערגעגעבן פאר זיין איידעם אין קלאמפיש און יעצט האט ער צוריק אליינס געעפנט. דאס אלעס מעג מען? און דער אנדערע געלדמאן אז דער קעכער געווען אין וויזשניץ און ער האט גענומען א סאטמארע בחור און ער האט אים אוועק געפירט אין א האטעל נאר דארטן איז די מאמע שולדיג, איך האלט די מאמע איז שולדיג ווייל זי האט גענומען געלט, יעצט ווען געגאנגען זיי האבן אריין געשטעלט א ריסיווער. מען רעדט דא פון מענטשען וואס מען האט פאר זיי געוואוט, העהעהע שטעל דיר פאר, מענטשען וואס זענען אילעקטעט אפישעלס מען האט פאר זיי געוואוט האט מען אריין געשטעלט א ריסיווער און מען האט געזאגט אז עטס עטס נישט פירן און ער האט אריין געגעבן דער גוי האט אריין געגעבן נײַנצן רעקאמענדעישענס איין דיים קענט עטס מער נישט טאטשן. איר הערט וואס דא טוט זיך? דאס איז אלעס דער אייבערשטער שטראפט אונז, עטס ווארפטס ארויס קינדער? קוקט וויאזוי עטס זעטס אויס, און עטס האטס ענק צולאזט, עטס האטס געזאגט ס'איז נישט דא קיין געלט פאר די גוים, עטס האטס געטון וואס עטס האטס געוואלט, ווי לאנג האט עטס געהאלטן אז דאס קען אויסהאלטן? סרול האגער המצרי טאקע ענקער חכם? צו דער רשע דער סקווערער דער רויטער שייגעץ איז ענקער חכם? חיים משה שטאובער ער איז זייער א באזעצטע, היינט איז ער שוין נישט געזונט אבער ער איז געווען זייער א באזעצטער פאליטישן. דער רבי האט אים געלערנט אסאך הלכות פאליטיקס, האט ער אמאל פארציילט אז ס'איז געווען דא, אונז האבמיר זיך געהאט צו טון מיט די אלע מוסלימס דא, איז ס'געווען א קענדידעיט וואס האט געוואלט לויפן, געווען א מוסלומישער קענדידעיט, ס'איז געווען א שווארצער קענדידעיט, האט מען געזאגט דעם רעבן, רבי אונז אונז מוז שטעלן א אידישן קענדידעיט, האט דער רבי געזאגט, נאו וועי, שטעל דיר נישט קיין אידישן קענדידעיט, דו ביסט אין גלות, דו לאז זיי זאלן פירן, האט ער געזאגט פארן רעבן, רבי אבער דער מוסלומישער דער טוט דיך אן גרויסע צרות פאר איד. האט דער רבי געזאגט אזוי, האסט שוין גערעדט מיט אים אמאל? זאגט ער ניין, זאגט ער מאך מיט אים אן אפוינטמענט, פרעגט ער אים וואס זאל איך אים זאגן, זאגט ער לאמיך דיר עפעס זאגן, אין ברוקלין וואוינען זייער אסאך מוסלימס און אסאך אידן, און עס זעהט זיך אויס דעט ווי אר היער טו סטעי, קיינער וויל דא נישט פארן אויף פאלעסטיין וואוינען און קיינער וויל דא נישט פארן אויף איזריעל וואוינען, וואס דארף מען זיך אונז ארומהרג'ענען, וויי שוד ווי דו דיס?

ס'געווען אמאל דער ר' חיים מאיר'ל האט געמוזט מאכן א עמורדזשענסי אסיפה, ס'נישט דא וואס צו עסן, ס'געווען חובות פון פֿינף און צוואַנציק טויזענט דאללער ווייל ער האט געקויפט לאנד, און ס'געווען אפגעשמועסט אז ר' חיים מאיר'ל העט געבן העלפט און דער סקווערער רבי העט געבן העלפט, פארשטייסט? ער א חיה א ווילדער האן, ער גייט פירן מאנסי, ער העט זיין דער פראנט ראנער פון מאנסי און ער העט אפגנבענען די גוים מיט די טעקס. פאקס און יענקל האראוויץ מיטן מעליצער דער קאסינער די אלע האבן מיטגעהאלפן זיי האבן געמיינט טאקע ס'עט גיין מ'האט זיי אזוי מסדר געווען איך האב גערעדט די וואס די פירן דא דעם דיסטריקט, דא אין ברוקלין, זיי זאגן די אלע זאכן זיי וואס אונז גייט אונטערן טיש מ'שלאגט זיך אפילו נישט ווייל יעדער גיבט נאך פאר אן אנדערן דאס אלעס האבן זיי דארט פארלוירן ס'עט ארויף גיין די באסעס מיט די טרענספארטעישן מיט שכר לימוד אין די טויזענטערס פאר יעדן קינד אויף חודש. יעדן חודש, און סגייט ארויסקומען די אלע געלטער וואס מהאט גענוצט פאר שוואכע קינדער, עווריטינג איז גאנע בי אן די טעיבל נאו. און אהרן ווידער זאגט אז ער האט געמוזט ריזיינען. האסט געמוזט ריזיינען? אוודאי האסטו געמוזט, ווען נישט גייסטו אין דזשעיל מיט די אלע גניבות וואס עטץ האטס דארט אפגעטוהן. סאו ער האט געמוזט אויפגעבן די מעדזשאריטי לידערשיפ, ער האט ריזיינט און ער איז נאכנישט פערטיג. און רבותי מוטשעטס נישט אז איך זאל ענק שוין געבן דעם טעלעפאן ווי צו קאלן, ווייל קודם כל פעל גרענטס איז נאר פאר בחורים וואס זענען שוין אין ישיבה, איך גיי אויסווייפן דעם גאנצן קאראפשן, וואטש ענד סי. נאר דא קען מען ארבעטן שטיל, קיינער ווייסט נישט, ס'נישט ווי סעקשועל אביוז וואס כ'האב געמוזט זיין דער פראנט ראנער. דא זארגטס ענק נישט, כ'האב א כלל גדול, איך בין ר' שמעון בן יוחאי'ס א חסיד, איך פלעג פארן אלע יארן אויף מירון, היינט פאר איך נישט לג בעומר ווייל כ'האב מורא מ'וועט מיך שלאגן, אבער איך כאפ מיך נאך אריין אפאר מאל א יאר. ר' שמעון האט אונז געזאגט, נחום האב נישט קיין מורא, הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, טאמער דו ברויכסט זיי זאלן דיר העלפן, זיי וועלן דיר העלפן, און ס'פארט פיין. און יעצט קען איך זאגן פאר גאנץ מאנסי, די אלע וואס האבן ארויסגעמופט וועגן תלמוד תורה'ס דארטן, ס'איז ביליגער אביסל די דירות, וואס דאס גייט ענק אריין ציען, דאונט איווען טינק, ס'גייט זיין לעבעדיג. איך האב ענק געזאגט, ווילאנג די קינדער וועלן נישט זיין סעיף וועט קיינער מער נישט זיין סעיף, די געים איז אווער, דער אייבישטער האט זיך שוין צוגעשטעלט אויף אונזער זייט, ווייל יעדעס מאל ווען ס'קומט א מלחמה, דער אייבישטער וואטשט צו זעהן, ער קוקט צו איינער נעמט זיך אן פאר זיין כבוד. געשעפט. כלום יש מי שאת רוצה צמוחה עליו. איינמאל אז דאס געשעהט, האהא, זענט עטס אלע אין דר'ערד. יעצט וויל איך זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, אז ס'איז דא א משמרת הצניעות ביי די גערער. ס'דא א בחור וואס ער וואוינט אין אשדוד, ער האט אבער געלערנט אין די ישיבה אין ראשון לציון. און דארט אין ראשון לציון איז ער ארויף געגאנגען אויף א הויעכן בילדינג אויפן פופצעטן שטאק, און ער איז פון דארט אראפגעשפרינגען און ער האט זיך נעבעך אומגעברענגט אויף טויט, און ער האט געזאגט פאר א בחור אז ער גייט עס טון, די זאכן זענען אפן, נאר זיי האבן אזא מנהג אז זיי קענען אלעס פארשווייגן, מען טיילט פראסקעס,

לויט ווי איך הער, אויף דעם נעם איך שוין נישט קיין אחריות, איך הער זאגן אז מ'האט אים אהערגענומען דעם בחור, מ'האט אים אנגעהויבן בודק צו זיין די ערווה אויכעט, איך ווייס נישט וואס מ'קען זען אויף אן ערווה, וואס האט, וואס וואלט ער דארט געטראפן, איך האף אז דאס איז נישט אמת, אבער איך האב געהערט זאגן אז ס'איז ליידער אמת, און וואס וואלט ער געווען געזען ווען ער זעט די ערווה, וואס וואלט ער ווען נישט געזען ווען ער זעט די ערווה, וואס קען מען זען? אפילו ווען דער בחור האט מוציא געווען זרע בידיים קען מען דאס נישט זען. נאך אסאך יארן קען מען עס זעהן, ווייל דער גיד ווערט אזוי צאמגעשרימפן און ס'קומט ארויס אזאלעכע בלוט אדערן, אבער ווען ער איז א בחור, ווי קענסטו זעהן? וואס האט מען צו באקוקן א בחור? איך ווייס א מענטש, ס'איז געגאנגען מיט זיין זון אין מקווה, און ער האט באמערקט אז די ערלה וואקסט אים צוריק, האט ער אים גענומען צו גאר אן ערנסטן מוהל א רב, ער איז געווען אלט דעמאלטס אכט ניין יאר, דער מוהל האט אים אראפגעלייגט אויפן בעט, און ער האט געטאטשט די ערווה, מ'האט דאך געמוזט באקוקן צו ווען ס'איז א קישוי אבר וויאזוי ס'זעהט אויס, איז נישט א קישוי אבר, עס מוז מען באקוקן, ער האט אים נישט געמאכט צו זיין א קישוי אבר, אבער ער האט באקוקט אזוי ווען ס'הענגט און ווען ס'הענגט נישט, דער בחור איז געווארן משוגע, אפאר יאר שפעטער איז דער בחור געווארן א כופר באלוקי, כאטשיג דאס איז געווען הלכה'דיג, יו העוו טו בי ווערי קערפול וואט יו דואינג וויט דיס בחורים, עניוועי דער בחור האט געזאגט ער גייט זיך נעמען דאס לעבן און ער האט אראפגעשפרינגען, יעצט איך וויל זאגן פאר גער, איך וויל ענק זאגן, עטס זענטס נאך די איינציגע וואס עטס האלטס אן אביסל די מלחמה קעגן די פעדאפיילס און ס'איז דא ביי ענק אביסל קדושה, איך וויל ענק בעטן א זאך, באהאלטס נישט דעם אמת, און נאך א זאך זאלט איר וויסן, דאונט גאו אווערבאורד, מיך קאלן אפ בחורים פון אשדוד אז מען געבט צו מעדעצינען זאל נישט ווערן א קושי אבר, זאל יא ווערן א קושי אבר, פארקערט די באדי מוז זיך דעוועלאפן און עס סטרעטשט זיך אויס, ווען דער קינד קומט ארויס פון זיין מאמע'ס בויך וועגט ער דריי פיר און פינעף און זעקס פונט. געזונט און קוק קיין עין הרע היינט איז ער א ביג גאי יעדעס מאל ווען מען סטרעטשט זיך אויס מען לייגט זיך שלאפן אין בעט אלעס איז אלעס מוז זיך אויססטרעטשן יעצט דאס וואס עס שטייט המקשה עצמו לדעת מיינט ווען ער שפילט זיך מיטן אבר סזאל ווערן א קושי אבער נישט ווען ער סטרעטשט זיך אויס צו ווען ער שטייט אויף און סאיז הארט דאס איז געמאכט אויף דעם ער זאל זיך דעוועלאפן די באדי, און מען דארף לערנען די בחורים אז זאלן דעמאלטס טראכטן פון הייליגע זאכן, זאלן נישט טראכטן פון סעקס און פון זנות, ענד דעטס אלל. יו העוו טו טיטש די פראפער וועי. און צו געבן מעדעצינען איז די גרעסטע פארברעך וואס איז דא, איך קען א, איך האב איינעם איז מיין עידזש האט נעבעך א קראנקע פרוי אזוי דורך און דורך און זי געבט אים גארנישט און ער איז אן אפגעהיטענער נעמט ער מעדיקעישן, ס'אבער דא צייטן ווען די פרוי דארף אים יא האבן, כ'מיין, קיין שום פרוי איז נישט געמאכט פון צימוקים, פון צוועבן. זאגט ער ער קען נישט, ס'איז נישט מעגליך. נישט נאר דאס אז ס'ווערט אים נישט קיין קושי אבר, ער האט נישט קיין תאווה פון א פרוי, ער זאגט איך קוק אן די פרוי ווי ס'שטינקט פון איר אוועק פון אלע זייטן, און זי קומט זיך לייגן צו מיר אין בעט. ס'איז ממש ס'עקלט אים. און דאס איז וואס ער טוט צו די בחורים. איז געווען א יאר צוויי צוריק איז געווען צוויי גערער מיידלעך, זיי זענען געגאנגען שפילן ליבע מיט צוויי תולדות אהרן יונגעלייט אין בית שמש, פארוואס נישט? ס'איז א מחיה. זי זעט אין שטוב ווי די מאמע פייגערט נאך אביסל תשמיש, מאכט זי א חשבון, די העל וויט איט, איך וועל שוין נעמען וויפיל איך ברויך, צו כ'האב חתונה געהאט צו נישט, שי קודענט קעיר לעס, און דער תולדות אהרן איז דאך אויך א הייליגער, נאר משבת לשבת גייען זיי זיי טשיטן, איך וויל אויסלערנען דעם גערער עולם, איר זאלט וויסן, די ראולינג דעיס אר אווער פאר עווריבאדי, דו קענסט היינט נישט באצווינגען א בחור, און דו טארסט אים נישט דיגרעידן, און דו טארסט אים נישט געבן מעדיקעישן, און דו טארסט אים נישט קוקן אויף די ערוה צו ער האט זיך אויסגעריבן, אלל דעט איז דיגרעידינג, און דאס שטייט אין ערגעץ נישט אז מען מעג דאס טון, און דער סוף גייט זיין אז ס'עט פאלן די גאנצע זאך, ס'עט קאלעפסן, ווייל יעצט האלט עס שוין ביים קאלעפסן, ס'איז דא יעצט א מורא'דיגע ווידערשטאנד דא אין בארא פארק קעגן דעם מנהל, און דער גערער רבי וועט'ס קענען פארשווייגן, אפשר יא און אפשר נישט, און דער גערער רבי איז אויך אן אלטער קראנקער מענטש, ווען היל פיניש אף היז דעיס וועט שוין זיין עטליכע פארטייען וואטש ענד סי, די דיקטאטאריזעם גייט שוין נישט אנהאלטן, און אז עטס ווילטס האבן אן אמת'ן פיינעם חינוך אז קינדערלעך זאלן ווי מען זאגט פילן סעיף און סעקיור, טוטס נישט אזאלעכע זאכן. עניוועי, יעצט אריינגעקומען נאך א ידיעה, א פרוי אין בראכפעלד מיט פינעף קינדער האט געדזשאמפט פונעם צענטן פלאר. די אלע פרויען וואלטן געקענט האבן העלפ, כ'האב געליינט א מורא'דיגן ארטיקל. פאריגע וואך אין צייטונג. ס'האט מיר אזוי געפאלן ווייל יענער, ממש ער זאגט נאך וואס איך זאג און ער זאגט עס נישט אין מיין נאמען, איך בין אויף אים זייער ברוגז. ער שרייבט די זעלבע, ביי אונז ביי די חרדים איז א שאנדע צו גיין פאר העלפ פאר סייקייעטרי. ווען איינער גייט פאר סייקייעטרי העט מען אים שוין נישט נעמען פאר א שידוך, מ'העט שוין נישט נעמען זיינע קינדער און קינד'ס קינדער. און איך טענה ס'איז נישט ריכטיג, למשל איינעם שטארבט א מענטש, א נאנטער מענטש, ער מוז גיין צו א דאקטער זיך אמאל דורכשמועסן, בפרט נאך טאמער ס'איז געווען א סאדען לאס, כ'ווייס למשל ביי מיר, מיין טאטע, הריני כפרת משכבו, מיין מאמע, זיי האבן זיך געמוטשעט דריי פיר יאר, איך וויל ענק זאגן דעם אמת, זאלן רוען אין לעכטיגן גן עדן, איך האב זיי זייער ליב געהאט, איך האב מיך אפגעגעבן מיט זיי טאג און נאכט, איך בין נישט געווען דערהיים וואכן, חדשים, שבתים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, באט ווען כ'האב צוגעקוקט זייער פטירה, איז מיר אראפ א שטיין פון הארץ, זיי האבן זיך דאך געמוטשעט, ווי ממש איך וויל נישט זאגן, אשר כתוב בתורה. זיי האבן שוין געהאט א טרעק, זיי האבן שוין געגעסן מיט א טוב, זיי האבן שוין געהאט מאניטערס אויף זיי, זיי האבן שוין געהאט אלעס. איז במילא איז נישט אזוי שלעכט און נישט אזוי שווער אראפצושלינגען די פיל. כ'האב נאר געהאט איין גרויסע טובת הנאה, אז כ'האב געוואוסט אז ווען מיין טאטע האט מיך געברויכט, ווען מיין מאמע האט מיך געברויכט בין איך דארט געווען. כ'האב נישט געקוקט צו אפילו ראש השנה, יום כיפור, סוכות, כ'בין א טאטע פון קינדער און א זיידע פון אייניקלעך, אלעס האט געווען אויף האלד. אבער ס'דא אמאל א מענטש ער פארלירט א קינד בפתע פתאום און פלוצים מען קומט אהיים מען זאגט ביי די עלף ער האט קענסער און ער האט א טומער מען מאכט אפערעישענס ער פלאגט זיך צוויי דריי יאר און עט די ענד אוו די דעי ער האט גארנישט איבערגעלאזט סאו אבוויעסלי דערס נאטינג ראנג אז מען גייט פאר סייקייעטרי דער איז נאטינג ראנג ס'דא היינט אזאלכע וואונדערבארע מעדיקעישענס ס'איז אנבעליוועבל כ'ווייס איך האב א חבר א פערזענטליכן חבר ער האט פארלוירן כ'ווייס צעניגער מיליאנען דאלער געווען זייער רייך אין ריעל עסטעיט ער האט פארלוירן ווייל די באנקן האבן געגעבן מארגעטשעס אבער נאכדעם פאר בילדערס האבן זיי צוגענומען, איטס נאט די ריזן איז נישט וויכטיג. ער האט געווארן אזוי משוגע ער האט זיך געוואלט שמד'ן, זאג איך אים וואס העט זיין דעמאלט, ס'העט די געלט צוריק קומען זאגט ער ער וויל זיך הרג'נען, זאג איך אים דעמאלט ס'העט די געלט צוריק קומען זאג איך ליסן יו קען אלוועיס מעיק ניו מאני, כ'האב אים געזאגט געדענק איין זאך א קוואל וואס האט געגעבן וואסער ווערט נישט אויסגעטריקענט אינגאנצן. פרעגט ער מיך וואס זאל איך טון? זאג איך גיי צו א סייקייטריסט און נעם פילן א יאר צוויי. קיצור, דער מענטש איז געגאנגען צו א סייקייטריסט, ער האט אנגעהויבן צו נעמען פילן, און ער איז שוין לאנג ארויס פון די סייקייעטרי, לאנג ארויס פון די פילן, און ער איז היינט צוריק א מיליאנער, ער איז מסתמא נישט אזוי רייך ווי ער איז געווען דעמאלטס, אבער ער פארמאגט מער וויפיל איך און נאך א סך חברים. זאג איך אים, נו וועגן דעם זאל מען זיך אונז גיין שמד'ן ווייל דו האסט נישט אפאר טאלער? דער אייבערשטער האט דיר דעמאלטס געוואלט געבן פופציג מיליאן און יעצט געבט ער דיר פינף מיליאן, און יו אר סטיל בעטער אףף דען אלל אף אס. דער איז נאטינג ראנג טו גאו טו סייקיאטריסט, פארשטיי נישט פארוואס אז איינער האט א הארץ אטאק העט מען יעדער מתפלל זיין ס'וועט ווערן א פאבליק אישו, פארוואס אז איינער האט סייקיאטרי טוט מען נישט די זעלבע, ער דארף האבן מענטל העלט, ס'א חילוק צו די הארץ ארבעט נישט גוט צו די מח ארבעט נישט גוט, איז דא א צייטונג וואס איך האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג וואס ער ברענגט עס אז די פראבלעם מיט די חרדים איז אז זיי ווילן נישט גיין צו סייקיאטריסט און זיי האבן מורא פאר שידוכים, יעצט די גערער חברה וואס זיי געבן פילן פאר די בחורים, די. פאוסט טו דו, דיס איז עגענסט די לאו, אז דער בחור האט א פראבלעם דארף מען וויסן וואס די פראבלעם איז, און איך זאג נאכאמאל, איך האב שוין געזאגט עס אסאך מאל ביי מיינע דרשות, און רבנים קאלן אפ אונז דאנק מיר אייך ווייל אונז קען מיר אזוי נישט רעדן, א קישוי אבר איז א נארמאלע זאך, פונקט ווי א קינד גייט קטנ'ן, און פונקט ווי א קינד בלינקט די אויג, פונקט אזוי צו דעוועלעפן פון די באדי מוז זיין א קישוי אבר, ווייל ס'טוט אריינלאזן בלוט אין די אדערן און ס'טוט גרעסער מאכן די אדערן, און נאכדעם ווען ער איז געהעריג אלט, חתונה צום אכצן אדער צוואנציג, איז דא געהעריג דא אן אבר, ווען נישט דאס וואלט נישט געווען קיין קיום עולם, נאר די גמרא זאגט המקשה עצמו לדעת, דאס מיינט אז ס'פעלט אים גארנישט, און געט זיך א זעץ אראפ און נעמט זיך שפילן מיטן אבר, אדער נעמט זיך טראכטן פון מיסע זאכן, אדער ער קוקט אויף פארנאגרעפי בוקס, דאס הייסט לדעת, און מ'דארף ארייננעמען א צוות. פון געהעריגע מחנכים אין די גערע מוסדות, ווייל לויט חשבון פארקריכן זיי אויך אביסל, די סאטמארע זענען פארקראכן אז מען מעג אלעס, משכב זכור איז א היתר, און ביי זיי גייט גאר פארקערט, אז מען טאר שוין גארנישט, איך האלט זאלט יעדן אראפשניידן די ערווה, און קען זיין דאס איז ווייל וועגן דעם האט דער שטיין געטון, קען זיין ס'איז אים געווארן א קישוי אבר, ער האט נישט געוואלט עובר זיין אויף זרע לבטלה האט ער עס אראפגענומען. כ'גייט עס אראפ נעמען. ניין ניין ניין ניין דאונט גאו ראנג גער ווייל אז איר העט גיין ראנג ביז יעצט קענט איר קאנטראלן דעם עולם מיט שלעק מיט פראסקעס סאטמאר האט אויך געקענט קאנטראלירן בעלז מיט יארן צוריק האט אויך געקענט קאנטראלירן באט עט די ענד אוו די דעי נאכדעם ווי בעלז האט אנגעהויבן צו שרייען נאמען רבי אהרן אזוי ווי ער קען זעמער נרדף ווען מען האט זיי צו נרדפן זענטס אלע יארן געווען וועלטס גענגסטערס. יעצט זענען זיי געווארן נרדפים. די זעלבע וועט זיין אין גער אויך אמאל. ס'איז דא אסאך וואס זיי גליטשן ארויס פון גער און זיי דערציילן אלעס וואס דארט גייט פאר ענד איטס נאט רייט. יעצט אז א פרוי, זי האט פינף קינדער, גייט אויף א צענטן פלאר און זי דזשאמפט, שי קוד העוו בין העלפד, קען זיין זי האט נישט געטארט האבן יעדעס יאר א קינד. וואטעווער די סטארי איז, איך ווייס דאך נישט איר מצב. נאר דער איז נאו ריזען פארוואס מען זאל נישט ניצען סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט, ביי טשיילד סעקשועל אביוז פלעגט מען זיך אויך נעמען דאס לעבן, אונז יוזן מיר סייקייטריסט און סייקאלעדזשיסט און ס'פארט גאנץ גוט יעצט. עטס געדענקט ס'איז געווען איינער האכהייזער וואס האט זיך גענומען דאס לעבן אפאר חדשים צוריק אין מאנסי? איך הער די מאמע איז טאטעל משוגע, ווייל איך הער דער גראבער חזר דער הייסט בערעלע בעלזער האט נישט געלאזט אז מ'זאל גיין מאכן קיין שום קעיס ווייל ס'איז זיין תלמוד תורה, זיין ישיבה קטנה און ער האט מורא ס'זאל נישט ארויסקומען, דערווייל די מאמע וויל האבן דזשאסטעס פאר איר זון, נאר דעם גראבן חזר ארט גארנישט, ער זיצט ער איז געזעסן יארן איך געדענק איך בין אמאל אריינגעקומען ער פלעגט זיצן אין בעט אוועק שטינקען ביז ער האט זיך גענומען אין די הענט אריין אז ער וועט נישט זיין וועלטס רבי, וועט אויפארבעטן בעלז, ס'איז געווען דעמאלטס זייער א גרויל צו קוקן אויף אים און היינט פירט ער די גאנצע וועלט דאס אידישקייט. ניין נאר אין בעלז. יעצט דער בחור ראלינסקי האב איך אינסייד אינפארמעישן, איך נעם זיבעצן אהאלב דיסקלעימערס, אז דער בחור האט זיך אויך געהאנגען און מ'האט אים אריינגעלייגט אין בעט, ער איז נישט געשטארבן אין בעט, און דער בחור איז געווען, א שאד אז ער זאל שטארבן ביקאוז ס'איז געווען ממש אנבעליוועבל, מ'וואלט געקענט דעם בחור העלפן, די גאנצע זאך איז דוד עקשטיין מיט די משמרת הצניעות אין מאנרא שילדיג, זיי האבן חרוב געמאכט הייזער, דו ווייסט אויף וואס דוד עקשטיין לעבט? ווייל דער רבונו של עולם הייצט יעצט אן זיין גיהנום, ס'איז דא דארף זיין אזוי הייס פאר וואס רישעס ער האט אפגעטון, און נאך א זאך, ווען ער טוט אפ רישעס דארטן אין מוסדות בוענאס איירעס אין ארגענטינע, פארשטיי איך, זיין טאטע האט עס געגרינדעט, מאך עס חרוב, אבער דו שייגעץ דו, דאס האט דער רבי געגרינדעט און ער האט געוואלט יעדער זאל האבן א פלאץ און מען זאל מחנך זיין קינדער לתורה און ליראת שמים, יונגלעך און מיידלעך, ווער האט דיך געשטעלט משמרת הצניעות זאלסט אומברענגען אידישע שטובער, און דאס איז די פראבלעם דא. סאו רבותי איך האב ענק געזאגט אנפאנג וואך אז ס'איז שוין דא איין סועסייד ס'איז שוין דא נאך א סועסייד ס'איז שוין דא א ווייבל אויכעט איי דאס איז אין ארץ ישראל קוק איך גוט נאך עס צו זעהן זי איז א יונג ווייבל מרגלית געפנער איז זאגן זאגט מען זי איז אראפגעפאלן פון א הויעכן שטאק א נעכטיגן טאג קיינער פאלט נישט אראפ, באלאוני, און די גאנצע שטאט די תושבי בראכפעלד האבן זיך משתתף געווען מיט דער לוויה ס'האט געריסן יעדן ביין הארץ. באלאוני ס'האט ענק געריסן ביים הארץ, שקר! קיין שום פרוי שפרינגט נישט, ס'איז מסתם געווען פעמילי פראבלעמס און קיינער האט נישט פארציילט, און מ'האט געוואלט אלעס דערשטיקן, א דרייסיג יעריג ווייבל זאל איבערלאזן פינף קינדער, דאס איז דער גליק היינט? און נאכדעם זענען געקומען די גרויסע רבנים דארטן, ר' ברוך שטערנבוך, ער, דער רב אין די קהילה, און ער האט געוויינט, ער האט געזאגט א הספד אז יעדער דארף מאכן חשבון הנפש, מ'דארף זיך מחזק זיין און די משפחה מחזק זיין. מחזק זיין די משפחה, מען דארף זיך מחזק זיין, דאס אלעס קומט ווייל מען נעגלעקט אידישע טרערן, ווען א מאמע זאגט אז זי האט נישט קיין פרנסה, צו ווען א מאמע זאגט דער מאן איז א שייגעץ, דער מאן טוט וואס מען טאר נישט, צו דער מאן ברענגט נישט גענוג געלט אהיים, צו דער מאן טשעפעט די קינדער, ווער ווייסט צו דאס איז נישט געהערין געווען א געהעריגע קעיס פון מאלעסטעישן, שוין. ס'איז א אינטערעסאנטע זאך אז דאס ווייבל הייסט געפנער, ווער ס'געדענקט בערך אפאר חדשים צוריק,

דער רב האט זיך אויסגעזאגט דעם הספד און יעדער העט געבן געלט און ער זאגט זי איז א קרבן ציבור פון די קהילה, א קרבן ציבור העלפט נאר אז מען לערנט זיך עפעס ארויס פון דעם, טאמער לערנסטו דיך נישט ארויס איז נישט קיין קרבן ציבור איז עס געווען א וועיסט אוו טיים דעטס אלל איט וואז. און נאכדעם איז דא דער צווייטער רב השכונה הגאון רבי ישראל זיכערמאן ער האט אויך געזאגט א. לעצטער, מען זאל זיך מחזק זיין, מען זאל די משפחה מחזק זיין, מען זאל געבן הוראות קבע, פון ווי העט אבער דער אינגערמאן האבן א ווייב, און פון ווי העלן די קינדערלעך האבן א מאמען, פערד וואס איר זענט רבנים, פערד! און דאס קינד האט געזאגט א קדיש, פינף יאר אלט, און מען איז ארויס צום בית החיים אין רחובות, ביג דיעל! דער איז סאמטינג ראנג, עטס זעהט שוין יעדע וואך איז דא צוויי אדער דריי הריגות! היינט גראדע דינסטאג ביינאכט איז דא א מוראדיגע שיינע חתונה אין אמעריקע פון א יונגערמאן שטארק וואס מען האט אים געמארדעט מען האט אים געהארגעט מען האט אים געמארדעט פאר גארנישט פאר אפאר טאלער און ס'איז דא א יד ישראל באמצע און מען מאכט א שווייג אין סאטמאר בית מדרש האט מען אראפגעווארפן א מלמד רב אלטער ווייל ס'איז געווען א גרויסע פאליסי קען זיין דא האט מען אויכעט וועגן דעם געמארדעט ס'איז געווען א פאליסי פון כ'ווייס נישט וויפיל מיליאנען רבותי הערטס

הערטס אויף מיט די לגיונות, דא איז דא פראבלעמען און קיינער וויל נישט רעדן דערפון ווייל מען וויל אלעס באהאלטן, לעטס קאם אוט וויט די טרוט, ווען נישט ווען וועט כלל ישראל ווי מען זאגט זיין א נארמאלע פאלק אזוי ווי יעדער, מען האט מורא מ'העט איינזעצן איינעם אין תפיסה ס'העט זיין א יד ישראל באמצע דא אין אמעריקע ביי דעם פרשה פון דעם ביי דעם שטארק נעבעך, ס'איז א חרבן. זאלטס איין זאך געדענקען, דער אייבערשטער דענקט נישט מוחל זיין דאס אומזינסטיגע בלוט פון אידן וואס מען פארגיסט, און וועגן דעם איז דא אזויפיל אויפשטאנדן אין ארץ ישראל, און די אראבער שעכטן אויס פון די אידן, פאר איין טעם, ווייל דאס אידישע בלוט, קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה, ס'וויינט דאס אידישע בלוט וואס מען טוט דא, מען מאלעסטעט, מען געט נישט קיין העלפ, ס'איז ממש א געפערליכע קריים וואס מען טוט, און יעצט האמיר צו טון מיט די גערע חברה, א נייע א פרישע פרשה, א בחור האט אראפגעשפרינגען פון די הויעכע שטאקן, און ער האט געזאגט ער גייט עס טון, ווייל מען האט אים בודק געווען די ערווה, מען האט אים טערערעזירט ווייל ער האט זיך אפגעזייפט און ער האט זיך דארטן אנגערירט, קודם האט מען אים געדארפט ווען לערנען און זאגן. צו געבן פראסקעס די גערע האבן אויכעט א פראבלעם זיי מיינען אויכעט אז פראסקעס העט אויסהאלטן די סאטמארע זענען געווען די זעלבע שווערע הינט געקומען א יאסל וואלדמאן האט זיי געשטעלט אויפן פלאץ די זעלבע העט זיין אין גער אויכעט איינער העט שטעלן די גאנצע גערע קעפ מלוכה אויפן פלאץ עס טאר נישט אזוי אנגעהאלטן מען דארף מיט יענעם רעדן מען דארף אים זאגן אז ער פאלגט נישט איינמאל צוויי מאל איז אן אנדערע זאך מען געבט פילן פאר בחורים

ווי אר נאט גאנא לעט דיס גאו ביי? איך בין שוין אין טאטש אין ארץ ישראל, די עסקנים וואס האבן מיך אפגעקאלט האב איך געזאגט די פירסט טינג איז מען זאל אהער נעמען די סיבלינגס די ברידער און שוועסטער און זעהן צו די טאטע האט געוואוינט מיט זיי אויכעט משבת לשבת אויסער דעם וואס ער האט גענוצט זיין ווייב זייער מאמע. עניוועי, הערטס וואס איז געשען היינט אין מאנסי. ס'האטס אוודאי שוין געהערט אסאך מאל דעם נאמען. זלמן פאללאק, ער וואס האט נאכגעלאפן פאר דעם פערצן יעריגן מיידעלע, די עף בי איי האט ארומגערינגלט זיין הויז און זיי האבן זיך אנגעטון בלויע גלאווס און זיי האבן אלעס ארויסגעפירט פון דארט, און מען האט זיך גענומען איינפאקען אלע זאכן און מען טראגט ארויס זיין אפיס, זיינע ביזנעס און אלעס, איך לאך א גוטס ווען כ'האב עס געהערט, מען האט מיך אפגעקאלט האב איך געזאגט ווער ווייסט צו נישט ער האט געהארגעט זיין ברודער, היינט בין איך שוין נישט זיכער גארנישט. ווען אהרן און זלמן לייב האבן א ריזן צו הארגענען איינער דעם צווייטן הארגענען זיי, זיי הארגענען נאר נישט ווייל ס'איז גוט אז ער לעבט, אזוי מאכן זיי ביידע פרנסה, איך בין שוין נישט זיכער צו דעם לייזער פאללאק צו דער אייגענער ברודער האט אים נישט געשיקט הארגענען, איך ווייס שוין היינט גארנישט, ס'איז פלוצלינג שטיל געווארן, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, די גאנצע זאך איז נישט וויכטיג, אבער די עיקר איז אז מ'האט ארום גענומען זיין הויז, מ'האט אלעס ארויס גענומען, ווייל זעט אויס ער האט זיך נישט נאר געשריבן איינמאל מיט א פערצן יעריגע, שיקסע, וואס איז געווען אן עף בי איי עידזשענט, זעהט אויס אז ער איז ווי מען זאגט מלומד בניסן, און איז אויך א חלק פון סרול האגער מיט מאטעלע'ס געוואלטיגן חינוך. שטאטס אז ר' מאטעלע זאל ווערן א מיראר אפערעיטאר האט ער זיך איינגערעדט ער דארף זיין א רעבע און אין חינוך, און ער האט עס געטוהן פאר ביזנעס, און באטלאנער רב זכר צדיק וקדוש לברכה דער עוכר ישראל האט ארויסגעווארפן די קינדער. טאמער מ'האט נישט באצאלט. יעצט באטלאנער רב האט עס נישט געטוהן אליינס, ער איז נישט געווען באלעבאס, ער איז געווען איינגעשטעלט פאר ר' מאטל, ר' מאטל האט געזאגט ליסען, נאו מאני, נאו האני, דעטס איט, מ'האט ארויסגעווארפן קינדער, מ'האט זיי געמאכט דיפעקטיוו פאר לייף, היינט איז נאך דא קינדער וואס האבן שוין אייניקלעך און אור אייניקלעך, מ'האט זיי ארויסגעווארפן אלס קינדער, און איך זאג זיי, איך זאג זיי, זייערע ווייבער זאגן זיי, גייטס פאר העלפ. עטס זענטס זייער אנגעווייטיגט אויפן סיסטעם, זאגן זיי יא מ'האט אונז ארויסגעווארפן, דער טאטע האט נישט געהאט צו באצאלן האט מען אים ארויסגעווארפן, און דער איד גייט היינט נאך געלט דעקן די בודזשעט פון די תלמוד תורה, פון די תלמוד תורה וואס מ'האט זיינע קינדער ארויסגעווארפן, אזוי גייט עס. סאו סרול האגער דו רעדסט דיר נאך אלץ איין אז ס'פארט גוט? שור. און איך וויל זאגן פאר וויליאמסבורג אויך די זעלבע מעסעדזש, ס'דא דא א אינגערמאן וואס ער האט גארנישט געטון, ער שטעלט זיך פאר יעדן תלמוד תורה, אין מיידל סקול, און ער זאגט רבונו של עולם זאלסט איין זאך געדענקען, אונז האבן דיך נישט ארויסגעווארפן, וואס האט דיך האט ארויסגעווארפן סאטמער, פאפא, בעלז, אונז אפאר ערליכע אינגעלייט האבן דיך נישט ארויסגעווארפן פון קיין תלמוד תורה'ס און פון קיין מיידל סקול'ס, ער איז געגאנגען פאפא מ'האט אים איינגעזעצט און זיי האבן געזען ס'צרות האבן זיי אים געבעטן ער זאל פלידן גילטי מיסדעמינער גארנישט, האב איך אים געזאגט פליד נישט גילטי יעצט איז די צייט פון די מלחמה, ער קען נישט ער ווייסט נישט, ער מאכט פונקט חתונה א טאכטער, זאג איך אים דיין טאכטער האט חתונה און דו קענסט און דו ווייסט. פונקט אזוי ווי איך האב זיך אריינגעשטעלט אין מלחמה פאר טשיילד אביוז, וויל דער אייבערשטער דו זאלסט זיך אריינשטעלן אין די מלחמה. יעצט עס האלט דארטן אז מען האט שוין געשטעלט אן אינוועסטיגעישן פון די עף בי איי פאר קאראפשן וואס דא גייט פאר אין די קאמיוניטי, און זיי האלטן יעצט אין איינרופן מענטשן און מענטשן קאלן מיך אפ, זאל איך רעדן, זאג איך אים אלעס וואס דו ווייסט נאר אמת זאל עס זיין. איי דאס וועט זיך מוזן אמאל אויפהערן, אונז וויל מער נישט זיין אין גלות ביי די אידן, מ'האמער גענוג צרות האט דער אייבערשטער האט אונז געשיקט אין גלות ביי די גוים, ביי די אידן וויל מער נישט זיין אין גלות, דו ביסט נישט מער באלעבאס ווי א צווייטער, ווייל דיין רעבע האט געגנבעט געלט צו געבארגט געלט און געעפנט א שטיקל תלמוד תורה צו א מוסד, יו אר נאובאדי, אונז האמער אונזערע רעכטן אלס סיטיזענס אוו די יונייטעד סטעיטס, ס'פארט גוט. זארגט ענק נישט, מ'עט אלע אראפברענגען. יעצט כ'האב נאר געוואלט מסביר זיין א קליינע נקודה, איך האלט נישט אז דער פאלאק האט געטון אן עוולה אז ער איז געגאנגען מיט א עף בי איי לעידי, דער חינוך אין מאנסי איז אזוי געווען, דאס איז ר' מאטל'ס חינוך, ר' מאטל'ס קינדער האבן געמעגט טון וואס זיי האבן געוואלט, און ממילא מעג אן אנדערער אויך טון, מיט וואס קענסטו יענעם זאגן דו טארסט נישט און מיינע קינדער מעגן? איך דענק דעמאלטס ווען ר' מאטעלע האט זיך משדך געווען מיט סרול האגער, און סרול האגער המצרי האט גענומען דארטן דעם איהעלער רב'ס טאכטער, און כ'מיין אז דער ווייצענער דער ברודער איז געווען דער מסדר קידושין, האב איך דעמאלטס געזאגט, איך בין געווען נאך דעמאלטס א בחור, אפשר האב איך שוין געהאט חתונה געהאט, כ'דענק נישט, איך בין געווען דעמאלטס א נאיווער מענטש, כ'האב נישט געהאט קיין האטליין, כ'האב מיך געפלאגט צו מאכן א דאלער, כ'האב געשריגן דעמאלטס פאר בנימין בוזבאן ביסט א אכזר און א רוצח אז דו זעצט דיך אריין אין בית מדרש און דו שנארסט ארויס געלט פון ארעמע אינגעלייט וואס זיי קומען דאווענען, פארן רעבינס מעמדות, דער רבי איז א מולטי מיליאנער, דער אינגערמאן האט נישט צו באצאלן דעם רענט, איך האב געהאט מיינע קליינע השקפות, האב איך דעמאלטס געזאגט אז ער האט געמאכט א גרויסן מיסטעיק, איך מיין ס'געווען דער ווייצענער, אז ער איז געגאנגען זיין א מסדר קידושין, ווייל דער הייליגער ישמח משה האט געזאגט אז דארטן וואו ס'איז דא א חתן מאהל האט ער פארשאלטן ווער ס'עט זיין מסדר קידושין און ווער ס'עט אפילו טאנצן אויף די חתונה, א באקאנטע זאך, דער הייליגער ישמח משה, אמאל איז געווען עפעס א חתן מאהל, מ'האט אים געלאכט אין פנים.

שידוך איז געווען פון דעם מילוואקיער וואס איז געווען אן איידעם ביי ר' בן ציון באבובער ביי דעם פריעריגן באבובער רב, יעצט ווען זיי האבן זיך משדך געווען איז אויך געווען אזוי אז ר' בן ציון ביי קדושת ציון האט עס געווען ביהרג ואל יעבור א מצוה טאנץ, א מצוה טאנץ מיינט א נאכט פאר די חתונה, און ער האט א גאנצע נאכט זיך ארום געקריגט מיטן מחותן, און די סוף ס'איז שוין געקומען אינדערפרי האט ער געזאגט ס'איז שוין אינדערפרי גייט מען שוין נישט מאכן קיין מצוה טאנץ, און די זעלבע איז געווען ביי אונזער הייליגן רעבן ביים דברי יואל. דער דברי יואל איז געווען דער מחותן ביי די חתונה פון ר' פיניעלע סטילער, ר' פיניעלע סטילער איז געווען דעם סקווערע רבינ'ס שווער, וואס דארטן איז אויך געווען איינע פון די סיגעטער קינדער, האט געדארפט ווערן דארט אן איידעם, איז דער רבי געווען מחותן פון איין זייט, ר' פיניעלע סטילער פון די צווייטע זייט, און מ'האט זיך אויך א גאנצע נאכט ארומגעריסן, דער רבי האט געשריגן ניין און ער האט געשריגן יא, און מ'האט נישט געמאכט, זעלבע האט ר' מאטעלע אויך געדארפט ווען מאכן, און בכלל די. איהעלער, דער ווייצענער, די משפחה זענען דאך געווען חסידים פון באבוב, איך ווייס נישט ווי זיי זענען אויסגעקומען צו טוהן אזא זאך. דאס אז מ'האט עס אין טשענאבלעך און קנאבלעך געמאכט די אלע זאכן, איך ווייס נישט פארוואס, פאר ווער, פאר ווען, קען זיין פארשטייט אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה, אבער זארג דיך נישט, די אלע אינטערמערידזשעס צווישן די האגער משפחה און די. טווערסקי משפחה, די אלע קענען זיך, מיט די קליידער און אן די קליידער, שוין יארן לאנג. זיי האבן שוין מזנה געווען, זיי האבן זיך שוין געקושט. ביי דוד'לען אין שטוב איז געווען א זנות, א קאזין האט מזנה געווען, און מען האט געברענגט דעמאלטס א קלוגן מענטש, לעיזער פישער פון ארץ ישראל, און ער האט איר געגעבן טערעפי, ער איז אויך נישט געווען לייסענסד, אבער ער האט איר געגעבן טערעפי. און ער זאגט מיר אז צו די ענדע האט זי אים געוואלט געבן א קוש, פאר דעם לעיזער'ן האט לעיזער געזאגט, לעיזער פישער, האט ער געזאגט, אנטשולדיג, איך טאר דיר נישט געבן א קוש, איך פארשטיי איך האב דיך אביסל ארויסגעהאלפן פון דיין דעפרעשאן, אבער קושן טאר מען זיך אונז נאכנישט, ס'איז די ארגסטע שטיבער, די גאנצע משפחות דארפן נאך יעצט מאכן א מצוה טאנץ, נאכנישט זיכער אז דריי טאג פאר די חתונה האבן זיי נישט געוואוינט אינאיינעם, האב איך דעמאלטס געזאגט אז ער טוט א גרויסן טעות אז ער איז דארט מסדר קידושין, מילא דער טאטע, דער איהעלער, מוז גיין, ווייל ער איז דאך מחותן. ער האט נישט געוואלט, ער וואלט נישט געטארט קיינמאל טון אזא שידוך, קוק וויאזוי ער האט מיאוס באצאלט, אלע אנדערע קינדער זענען געלונגען, גוט אויסגעארבעט די שידוכים, איין דר'ערטליגער איז סרולי הגר המצרי, דאס ווייב איז טויט קראנק, די קינדער זענען נישט געלונגען, זי האט עס געמיינט, די אונגערישע רבנים דער ישמח משה האט דאס גע'אסר'ט און ס'איז געווען ביי אונז אזוי ווי כריתות ממש, און ביי ר' מאטעלען איז געווען אלעס פונקט פארקערט, וואס דו האסט געוואלט נישט האט ער געזאגט יא. עניוועי. און ביי ר' חיים מאיר'ל איז אויך געווען מצוה טאנצן, אבער נישט ביי יעדן, ווען איינער האט געזאגט ער וויל נישט, וויל ער נישט. ר' מוישל האט זיך משדך געווען מיטן סיגעטער, איך בין געווען דער שליח צווישן זיי, און געזאגט נישטא קיין מצוה טאנץ, האט ער געזאגט נישט איז נישט, איי ס'איז דאך נישט אין די עשרת הדברות אז ס'מוז זיין א מצוה טאנץ, ס'איז געווען רבנים וואס האבן זיך אזוי געפירט. עניוועי, דאס איז געווען די פרייז וואס ער האט באצאלט, ווייל מאטל האט אלץ געמיינט אז ער איז נאך גאט אליין. ניין ניין ניין, גאט האט אים געוויזן, גאט איז באלעבאס און דאס איז דער הייליגער באשעפער, סאו דער סרול הגר המצרי וויל פירן אז דער גוי זאל גאר זיין ביי אים אין גלות, ניין ניין ניין ניין, דער גוי וועט ביי דיר נישט זיין אין גלות, פארגעט די נאנסענס. כ'האב געוואלט זאגן ברעיקינג נוז, ס'קומט יעצט אריין האט אף די פרעס פון די מקווה פון לונדון, דאס איז די ארוינישע מקווה, דאס איז אויף די גרויסע גאס, כ'געדענק נישט וויאזוי ס'הייסט, קלעפטן קאמען צו וויאזוי, כ'ווייס נישט. ס'איז דא דארט א אינגערמאן וואס ס'קאלט מיך אריין וואס ס'גייט דארט יעצט פאר אין די מקווה זונטאג, זונטאג איז געווען דער טעלעפאן קאל. יעצט למעשה איך האב אים געהייסן ער זאל ארויסגיין פון די מקווה ווייל איך וויל נישט ער זאל רעדן אין א מקווה ווייל ס'איז נישט צניעות'דיג, כ'מיין איך מוז דאך אויך איינהאלטן וואס איך פריטש, וואס איך לערן יענעם. עניוועי ער איז ארויס און דאס איז בעסיקלי וואס ס'איז געווען. ליידער האט עטס שוין געהערט אז ס'איז דא נאך א אינגערמאן וואס איז נעבעך אוועק פון וועג, נישט איינער איז דא, קודם איז געווען פאריגע וואך האב איך ענק געזאגט וועגן איינעם אקער, א שיעור של מחרישה ג' טפחים, און כ'האב ענק געזאגט ס'איז דא דארטן א מוסד וואס ס'הייסט גשר, דער נעמט אריין די אלע, אזוי ווי אונז האמיר די ארגענעזעישאן פוטסטעפס, ס'זאגט א יעדער ווער ס'וויל זיך שמד'ן, ווער ס'וויל ווערן אן אפיקורס, ווער ס'וויל מ'זאל אים העלפן ער זאל קענען באקומען די קינדער, ווייל אז דו'סט אראפגיין פון וועג וועט דאך די ווייב דיר נישט וועלן געבן די קינדער, זיי'ן דיר געבן און טון און פארטיג. עניוועי. האט מען געטראפן אז דער אקער, דער שיעור של מחרישה ג' טפחים איז דארט א מעמבער, ער איז איינער פון די בעסטע מלמדים געווען, דער חינוך איז געווען אין טאהש, זיין טאטע איז דער באקאנטער מגיד שיעור אקער, עניוועי, איז איך זאג אייביג, איך האב א קבלה, די גמרא פרעגט אמאל א קשיא אזוי אזוי אזוי, זאגט די גמרא גמירי אונז האמער א קבלה, אויף דעם קענסט דיך נישט קריגן, איך האב א קבלה אפאר זאכן, איין זאך האב איך בקבלה, אז ווער ס'טשעפעט מיט נחום ראזענבערג און מיט די מישן איז א פידאופייל. די צווייטע זאך האב איך בקבלה אז אונז האמיר קיינמאל נאכנישט געכאפט א אינגערמאן אדער א בחור ביי די ערשטע עבירה, און נאכדעם האב איך נאך א קבלה אז ווען מען כאפט א אינגערמאן וואס ער גייט אראפ פון וועג איז די פשט אזוי ווי ס'שטייט אין חומש פן יהיה בכם שורש פורה ראש ולענה, מען רעדט נישט פון א יחיד, מען רעדט דאס איז שוין אפגעשמועסט, דאס איז שוין פעבריקעיטעד, דאס איז שוין אינגעלייט וואס זיי גלייבן שוין אין גארנישט. אין לונדון איז ארומגעגאנגען אפיציעל עדווערטייזט פון קדסיה אונטערגעשריבן די פאדעווא אליינס אז מען זאל נישט לאזן לערנען מיט די קינדער מיט סתם אזוי מלמדים ווייל זענען אנשטעקיג פול מיט מינות און כפירה איז הער איך זאגן אז מען האט טאקע געמיינט דעם פאל פון דעם עקר. יעצט די שאלה איז וואס אונז האמיר צו רב פאדעווען אויב דאס איז טאקע ריכטיג נו פארוואס קומסטו נישט ארויס מיט א נאמען פארוואס זאגסטו נישט פונקטליך וואס דא גייט פאר אזוי אז דער עולם זאל זיך וויסן צו היטן. יעצט האט מען געטראפן אז ס'איז דא נאך דריי אינגעלייט וואס האבן אויכעט געדזשוינט די קלאב, איינער איז נאווי, זיין פאטער האט געשריבן די קוויטלעך פאר הרב איציקלען בחיים חיותו, און נאכדעם האט ער געשריבן די קוויטלעך פאר הרב יענקלען, און עד היום שרייבט ער נאך ווייטער די קוויטלעך פאר הרב לייביש'ן. נאכדעם איז דא נאך איינער וואס ער הייסט כגפן מצרים גפנם וויינשטאק, און נאכדעם איז דא א דריטער וואס ער הייסט כץ, אויף אים אז ס'האט אויסגעפלאצט די נייעס איז יעדער משוגע געווארן. פארוואס? ער איז שוין פֿינף און צוואַנציק יאר א מלמד, ער הייסט דער בעסטער מלמד, ער איז פון די ארוינים, און די זאלוינים האבן אים געלאזט זיין מלמד, ווייל זיי האבן געהאלטן אז אזא מלמד וועטן זיי נישט טרעפן. זעט אויס זיי זענען געווען גערעכט, אזא מלמד איז שווער צו טרעפן. באט עניוועי, זיי האבן איבערגעלאזט ווייבער מיט קינדער, זיי זענען געווארן גוים, זיי זענען זיך געגאנגען שמד'ן. יעצט שטעלט זיך א פראגע פון וואו דאס קומט, איז אין די מקווה זונטאג, יעדער איינער, קען דיך פעניען, מען קען זיך קראצן, איר פארשטייט, איז למעשה איז געווען א גרויסע מלחמה, איינער האט געשריגן ס'קומט ווייל זיי זענען אפיקורסים, יעדער האט געזאגט זיין מיינונג, און יעצט געבן זיך צוויי אינגעלייט א רוף אן, אין די מקווה זענען זיי געווען, געבן זיי א זאג, עס האט צו טון מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין, וואטש ענד סי אז די חברה זענען חזירים, געבט איינער א שריי ס'איז אמת, כץ איז א חזיר? וואו ס'איז געווארן דארט לעבעדיג. שרייט א דריטער, זיי נישט מזכיר נחום ראזענבערג'ס נאמען דא! זאגט יענער, קענסט דיך טובל'ען נאכדעם, זיי עס יא מזכיר און טובל דיך נאכדעם וועסטו טהור ווערן! און די חברה האבן אנגעהויבן צו זאגן נחום ראזענבערג איז גערעכט, מ'האט שוין אויף נאך א מלמד אויכעט אז ער האט געטאטשט קינדער. ס'איז געווארן זייער זייער שווער מ'זאל זיך קענען ארויסדרייען פון וואס דאס קומט. קאלן זיי מיך אפ און זיי זאגן מיר ר' נחום פון וואס האלט איר אז דאס קומט? האב איך זיי געזאגט איך זאג דאך עס די גאנצע צייט אויפן האטליין, נאמבער וואן מען לערנט נישט פונעם אייבערשטן, מען לערנט נישט אין אמונה בשם, נישט אין איד און נישט אין בלאט שטייט וועגן דעם, דארט שטייט שטותים, און מען וואקסט אויף ליידיג, מען הייבט אן צו קומען אין די יארן וואס מען פילט אז מען. זוכט עפעס, אנשטאט צו ווערן א מבקש ווערט מען אן אפיקורס ווייל מען זעט עס איז גארנישט דא, און די צווייטע זאך איז אפילו ווען מען רעדט יא און מען לערנט יא אמונת השם איז דא א מורא'דיגע פראבלעם, די אלע נבילות און טרייפות וואס אונז פרעסמיר צוזאם, איך טראכט אסאך מאל ר' פאדווע האט געהאט א טאטן, חנוך העניך, ער האט איבערגעלאזט דעם זון אזא מין קבר, ער האט אים איבערגעלאזט ער זאל זיין דער בעל מכשיר און ער מוז אלעס מכשיר זיין, דער טאטע איז אויך נישט געווען בעסער. נאר ער האט איבערגעלאזט דעם זון וואס ער קען לערנען אויך נישט און נישט דער טאטע. על כל פנים איז ער געגאנגען און אלע טרייפות איז כשר. מיר האט מיר האבן געזאגט די שוחטים וואס האבן גע'שחט'ן פאר קדשיה זענען ארויס ווייל ס'איז טרייפה. יעצט וויל איך אלץ אין איינעם זאגן. יעצט איז דא די באקאנטע בריוו פונעם רמב"ם ער האט געהייסן זיין תלמיד דער רבי יהודה אבן תיבון ער זאל ענטפערן פאר א קהילה וואס זיי האבן געזאגט זיי זעען נישט ווי ס'שטייט אז ס'וועט זיין תחיית המתים האט ער געזאגט פאר זיין תלמיד זיי זענען אנשטעקיג מיט מאכלות אסורות אבער איך קען פארשטיין, זאלסטו ענטפערן ווייל ס'קען זיין ס'עט זיי העלפן. אונז זעמער אזוי אנשטעקיג מיט מאכלות אסורות אז ס'מיר א וואונדער אז מ'האט זיך געהאלטן ביז יעצט. אויב מאכלות אסורות איז מטמטם די מח אזוי שטייט אין אור החיים הקדוש און אין אלע אנדערע ספרים, האט עס שוין געדארפט פלאצן מיט פופציג יאר צוריק אונז עסט מען שוין פופציג יאר נבילות וטריפות. און אפאר קליינע שחיטות קען זיין די האבן זיך יא נאך געהאלטן, און נאכדעם קומט צו די מעשה אז מען האט מטמא געווען קינדער, ס'קומט יעצט ארויס אז צווישן די מלמדים איז טאקע דא ווער ס'האט מטמא געווען קינדער, נו ס'איז נישט קיין שעים? אויף דעם האט מען געדארפט עפענען תלמוד תורה'ס? אבער ס'איז מיר זייער אינטערעסאנט צו וויסן, איך האב דאך געמיינט אז ס'הערן נאר זעכציג מענטשן, און דאס אז מען הערט עס אויס אין לונדון האב איך זיכער נישט געגלייבט, לונדון איז אזא תמימות'דיגע שטאט, די רבנים זאגן, די רבנים. און מען זאל גיין צו די רבנים, סאו יעצט גיי מיר צו די רבנים, מען דארף פרעגן וואטס העפענינג היער, פארוואס איז דא אזויפיל אינצידענטס, יונגעלייט וואס זיי קומען דאווענען און לערנען און מען מיינט טאקע אז דעי'ר ריעלי אין פאר ווי מען זאגט אידישקייט, ענד דעי שוד בי סאו פאר פעטשד אוט אין די יארן אוועקצוגיין פון אידישקייט, איך פארשטיי ביסט א טינעידזשער, דו קלערסט אז דו'סט כאפן עפעס א שענערע נקבה דארט ערגעץ איך ווייס ווי, באט די יארן יור לייף איז אווער און דו דארפסט. וואריען טו מערי אף דיז טשילדרען, און אלל אוו א סאדען לויפט ער אוועק, סאו בעסיקלי וואלט מען איצט געדארפט זיך אראפזעצן מיט די אלע אינגעלייט און זיי פרעגן וואט ווענט ראנג, ביקאז די זעלבע זאך קען גיין ראנג נאך און נאך און נאך און נאך און עווענטשעלי גיימיר פארלירן א גרויסן עולם און ווי העוו טו פיינד אוט, ס'איז שווער צו זאגן אז דאס האט צו טון מיט פרנסה ווייל די חברה האבן געמאכט שיין פרנסה, סאו וואט איז רילי גאוינג אן? סאו בעסיקלי ס'האט צו טון מיט טשיילד מאלעסטעישן, אז ס'איז דא טשיילד מאלעסטעישן איז די אמונה אויכעט נפגם ואמונתך בלילות אמונה תולה טהרת הלילות, און יעצט הייבט זיך אן ארויסצוקומען יא דער מלמד האט געטאטשט, אוי ס'איז ביג טיים פראבלעמס. שרייט יענער פון די מקווה, צוויי אינגעלייט האבן געשריגן נחום ראזענבערג שרייט אויס אין האטליין, שרייט א דריטער דו שייגעץ דו זאג נישט זיין נאמען דא, זאגט ער הער אויס קענסט דיך טובל'ען, נאכדעם וואס דו זאגסט זיין נאמען טובל דיך אונטער וועסטו ווערן ריין. אנבעליוועבל! און ס'איז אנבעליוועבל אז יעדער הערט, און ס'איז אנבעליוועבל אז יעדער האלט זיך דאס פיסק צוגעמאכט. ווען א באס דרייווער מאכט אן עקסידענט רופט מען אים אראפ, וויי דיד איט העפען? ווען א טרעין דרייווער מאכט אן עקסידענט רופט מען אים אראפ, עווריטינג העז טו העוו א סעלושען, וויי איט העפען? איט שודנט העפען אגעין. ביי אונז ווען נישט די חברה גייען אוועק דארטן צו די גשר, שטעל דיר פאר וואלטן זיי געקענט בלייבן מלמדים? א מלמד וואס איז נישט תוכו כברו קען נישט אריינברענגען אמונה אין א קינד. אם הרב דומה למלאך השם צבקות יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו, ער קען דיר נישט פארקויפן א שיינעם געדאנק אין חסידות און אין אידישקייט און אין דביקות השם ווען ער אליין גלייבט נישט דערין, סאו איך מיין ס'איז שוין אבאוט טיים דעט איי פראווד מיי פוינט, איך זאג ליידער מיין גליק איז כלל ישראל'ס אומגליק. ווי מער עטס האטס א דורכפאל הייבט אן דער עולם צו זאגן יא ר' נחום ר' נחום ר' נחום אבער ר' נחום האט פון דעם גארנישט ר' נחום וויל אז מען זאל טרייען צו פאררעכטן און פארבעסערן יעצט איך בין זיכער אז די מלמדים וואס זענען יעצט אראפ פון וועג זיי זענען נישט יעצט אראפ און זיי האבן שוין אין זייערע געדאנקען און זיי האבן שוין געלאזט שיסן סטעיטמענטס על השם ועל משיחו איט דידנט העפן אווערנייט מען דארף זייער שטארק אבאכט געבן אויף דעם קומט אריין א מלמד מיט א לאנגע בארד אראפגעלאזט די שטינק פון אים אוועק, מיינט מען דאס איז עס, נאו נאו נאו נאו, דו מוזט אים פרעגן, רבי איד איר לערנט אמאל רמבן על התורה? איר ווייסט וואס דאס הייסט אמונה באלקי עולם? איר ווייסט וואס דאס הייסט דביקות? איר דארפט קוקן וויאזוי ער דאווענט, אפילו ער דאווענט אמאל ערליך קען זיין ער האט ווי מען רופט עס א רידעם אין בלוט, דאס איז אזא טאנץ וואס מיינט גארנישט, יעצט איך געדענק ווען איך בין געווען אמאל אין לאנדאן, מיט אסאך יארן צוריק איז עפעס א סאטמאר אינגערמאן מיר נאכגעלאפן מיט זיין קאר האט מיך געוואלט ארויפפארן, איך וואלט געפרעגט צו די אינגערמאן וואלט מיך היינט אויך נאך געוואלט ארויפפארן, ס'איז געווען דארטן איינער אין די קאר וואס זיין ברודער איז געווען אין א מאדערנע תלמוד תורה מלמד און מ'האט אים איינגעזעצט, איז ער ברוגז געווען אויף מיר, נישט אויף מיר האסט געדארפט ברוגז זיין, האסט געדארפט ברוגז זיין אויף דעם מלמד וואס האט געטאטשט די קינדער. יעצט צוריקקומען צו אונזער סאבדזשעקט, לאמיר טאקע פארשטיין, מענטשן גייען צו רבנים, צו רעבעס, פון וואנעט ווייסן זיי?

ער איז א רשע א פארפוילטער שייגעץ א רוצח און אזוי איז מיט יעדן רעבע. דער משוגענער צודרייטער סקווערע רעבע גייט צו די מערת המכפילה, ער ווייסט דאך אז ס'איז היינט דארט גרויסע צרות, מ'האלט אין איין שיסן מענטשן דארט, וואס ערקלערט ער? ער גייט מיט חיילים וועט זיין בעסער? ער איז מסכן דעם גאנצן עולם, און זאגט מיר איינער פון סקווער וואס איך רעד מיט אים די גרעסטע. גרעסטע פראצענט פון ארויסגעפאלענע קינדער זענען פון סקווער. נאך מער, אנפאנג וואך איז געווען א גרויסע אסיפה מיט מענטשן וואס זיי טוען אין עסקנות און מענטשן וואס זיי העלפן פאר די קראנקע וויקטימס, האט מען גערעדט וויפיל פראצענט ס'איז דא היינט וויקטימס, האב איך געזאגט ס'איז דא. איינס פון פינף קינדער, אינגלעך, זענען מאלעסטעד, און איינס פון צען מיידלעך זענען מאלעסטעד. זאגט ער מיר פלאסט די אינפארמעישן, איטס וועי אלד, ס'איז אנדערש, ס'איז איינס פון דריי קינדער ביי יונגלעך, און איינס פון זעקס קינדער ביי די מיידלעך זענען מאלעסטעד, דאס איז אסטראנאמיקל נאמבער רבותי, איטס אנבעליוועבל, שטעל דיר פאר א איד וויל אריינצונעמען אן איידעם אין שטוב און ער קוקט אן אויף דעם בחור און איז אויב ער האט שוין געזען צוויי און ער איז דער דריטער און ביידע זענען נישט געווארן מאלעסטעד איז ער יא געווארן מאלעסטעד. זעקסטער, און ביי מיידל האסט חתונה מיט א מיידל, האסט געזעהן פינעף מיידלעך איז די זעקסטע א שאלה צו מ'האט איר נישט געטאטשט, ס'געווען אמאל א דאקטער ער האט געמאכט אן אפערעישן, א ספעשל שווער אפערעישן, זאגט ער פאר דעם פעישענט דארפסט נישט קיין מורא האבן דו איז זיכער מ'העט שוין ארויס גיין געזונט, פרעגט ער פארוואס וואס בין איך אזא ספעשל, זאגט ער ווייל וואן אוט אוו האנדרעט גייען ארויס געזונט, ניינטי ניין שטארבן, אויף דעם בעט איז שוין געשטארבן נײַן און נײַנציק, סאו דו ביסט דער הונדערטסטער וועסטו ארויס גיין געזונט, אזא פנים טראגט עס, מ'קוקט אן. א אידיש מיידל מיט א חסידישן בחור, און ס'איז א חורבן, מען קען איי היינט נישט וויסן ווי ער איז שוין אנגעקומען, ס'אנבעליוועבל. שוין, יעצט האטס מיר אלע א גוטן א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.